א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי. נאך חורבן בית המקדש, זאגט דער אייבערשטער, געטס מיר א פלאץ ווי איך זאל מיך קענען באהאלטן, איך זאל מיך קענען גוט אויסוויינען, אזוי זאגט דער אייבערשטער, געטס מיר א פלאץ, און דער אייבערשטער האט זיך ארויפגעצויגן אין הויכע עולמות און קיינער האט אים נישט געקענט טרעפן, מען האט געוואלט בעטן, אפשר, אפשר, גארנישט, נישט דא יעצט קיין באשעפער, איז אן וועקעישן, איז אוט אוו טאון, איז אוט אוו די קאנטרי, הגם ס'איז מלוא כל הארץ כבודו. ס'איז א געפערליכער מצב געווען נאך חרבן בית המקדש. וויל איך זאגן, עטס הערטס מסתם אביסל פאני, ווייל ס'סאונד פאני, איך בין דא אין א בור, איך טריקן אויס יעצט א בור, און איך מאך דא דעם האטליין, איך קען מיך נישט צוריקהאלטן פון צו וויינען, ווייל איך וויל ענק דערציילן וואס איז יעצט געשען, באקום א טעלעפאן קאל פון א פרוי, זי זאגט מיר, איך וויל אייך עפעס פרעגן, איך בין ליידער א דערשלאגענע פרוי, וואס איז געשען מיט מיר? פשוט, איך בין געווען א יסומה פון די מאמע, איך בין א סאטמארע תלמידה, א יסומה פון די מאמע. דער טאטע האט חתונה געהאט, דער טאטע האט זיך נישט געקענט צופיל אפגעבן מיט אונז ווייל די מאמע זאל נישט זעהן אז פאר די שטיף קינדער ווייזט מען א גרויס ליבשאפט, און אונז זעמיר געווען, האמיר געגעסן, זעמיר געשלאפן, האמיר געהאט גוטע סקולינג, אבער נעווערדעלעס, נעווערדעלעס, דער וואז נאו פערסענעל רילעישאנס צווישן אונז און צווישן אונזערע עלטערן, דער טאטע האט נישט געקענט ארויסווייזן א רילעישאן, די מאמע איז נישט געווען אינטערעסירט ווייל אונז זעמיר געווען שטיף קינדער צו איר, און כ'האב ברוך השם חתונה געהאט און כ'האב שוין אפאר קינדערלעך. איך וויל אייך זאגן, שוין אסאך יארן וואס איך הער אויס אייער האטליין, ווייל איך טרעף דערין זייער דברי חפץ, זייער וויכטיגע זאכן פאר מיר, איך האב דאך נעבעך נישט מיט וועם צו שמועסן, עד כדי כך, זי זאגט מיר אז איר האט אריינגעלייגט אזא מין פחד אז מען טאטשט קינדער, אז איך האב געזאגט פאר מיין מאן אזוי, אדער נעמסטו מיט דאס קינד און ער זיצט לעבן דיר, און ווען נישט זאל ער נישט גיין אין שול, ער זאל זיצן דא מיט מיר אינדערהיים, איך וועל אים וואטשן, איז האט איר געטון א פענאמענעל דזשאב.

איז די חברה האבן געוואלט אויסרייסן כלל ישראל, די כהנים מיט די לוויים האבן געוואלט אויסרייסן עבודת בית המקדש, האבן זיי געקלערט דער הגמון דער פריץ ער וועט וואוינען מיט יעדן ביאה ראשונה, וועט יעדער זיין פסול לכהונה, אז מ'האט יא חתונה מיט א כהן וועט עס זיין א חלל, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, איך האב דאס מסביר געווען באריכות אז ס'איז געווען א מסירת נפש ענליך יהודית. איז א כלה געווארן און זי איז שוין געזעסן אויף די שטול וואס יעדע כלה זיצט, אינמיטן גיט זי זיך א טוה אויס איר קלייד, ברבים, דאס הייסט סטריפס הערסעלף, א חזיר'טע, פוי! איז צוגעגאנגען אירע ברידער צו איר, זיי זענען געווען די חשמונאים, אפגעהיטענע מענטשן און זיי האבן געזאגט, וואס האסטו געטון? אונז וועמיר דיך הרג'ענען דא! האט זי געזאגט, איך הארש, דו גייסט מיך הרג'ענען? ביסטו קרעזי? דו גייסט מיך נישט הרג'ענען? דו ווייסט אז א האלבע שעה ארום גיי איך זיך מייחד זיין מיטן הגמון, איך גיי האבן מיט אים אן אפעיר,

אזוי פארציילט זי מיר, זי וויינט. איך האב אנגעהויבן צו וויינען, איך האב מיך געדאכט, יא איך קען גיין אבער ביז איך האלט אינמיטן טריקענען א מקוה און אין א בור און איך רעד ארויס, איך קען עס נישט, איך קען נישט איינהאלטן די ווייטאג. בקיצור, האט זי געזאגט, גייטס אין מלחמה און עטס וועטס געווינען. און אזוי געווען, זי איז געגאנגען אין מלחמה און דער הגמון האט געוואלט וואוינען מיט איר, איז ער געגאנגען, זי האט אים געגעבן צו טרינקען,

איך וועל דיר געבן א מדריכה, וואס קודם כל וועט זי נישט זיין צו פרום פאר דיר, און וואס מען מעג מעג מען, וואס מען טאר נישט טאר מען נישט, און די רעסט יו ליוו פאר סאמבאדי עלס. דאס אליינס אז דו ווערסט א בעלת תשובה אין די יארן, נאך אזויפיל יארן נישט געהאלטן טהרה, דאס איז ביים אייבערשטן די גרעסטע שמחה, ווייסט דער אייבערשטער האט פון דיר אזא הנאה אזוי ווי אין די צייט פון די חשמונאים, און איך האב איר געזאגט איך גיב דיר אן אדרעס און דו וועסט גיין דארט, אבער פאר דו גייסט. וויל איך מיט איר רעדן און איך וויל איר מסביר זיין אז זי זאל דיך נישט פרעגן קיין שאלות וואס איז געווען ביז יעצט און פון ווי קומסטו און פארוואס האסטו נישט געהאלטן טהרה ביקאוז עט די ענד אוו די דעי איטס גאנא דיסטרעקט יו און ס'וועט נישט בלייבן גארנישט איך וויל מיט איר רעדן איך האב נישט קיין פראבלעם צו רעדן מיט איר. וויאזוי האט ראביי וויינבערג געזאגט? ראביי וויינבערג האט געזאגט די אלע דזשאנק פון סאטמאר פיקס מיר אונז עניוועי.

האט ער געלאפן דערנאך איז געקומען דער בעל דבר האט אריינגעשטעלט דעם פיפיק אין די מקווה, פוי. עניוועי, דאס איז די מעשה מיט די פרוי, זי ווייסט נישט וויאזוי צו באדאנקען זיך, דאנקען דארף זי גארנישט, אברהם אבינו האט געזאגט האסט געגעסן? בענטש, לויב דעם אייבערשטן, דאס איז די גרעסטע לויב, דארפסט מיר נישט דאנקען גארנישט, איך האב דיר גארנישט געטון, איז דעיס דארף מען יעצט אנהייבן צו טון. אז איך הער ס'דא אזא מין מציאות אז א היימיש ווייבל זאל יארן נישט וויסן פון א מקווה ווייל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל מיט איר לערנען, איך פארשטיי פארוואס, זי האט נישט געהאט קיין מאמע, אויף וועם קוקט א טאכטער ארויף אויף א מאמע, און אויב ס'איז נישט דא קיין מאמע איז דא א שטיף מאמע, אויף וועם קוקט זי ארויף? כ'וויל זאגן פארן עולם, ס'האט מיך דורך גענומען, כ'ווייס נישט, איך זיץ דא אין א מקווה, איך מוז אויפהערן צו רעדן, ווייל די טרערן גיסן זיך פון די אויגן, און די טרערן קענען מאכן גימל לוגין שאובין, ס'איז מורא'דיג.

שטעל דיר פאר די ימח שמו'ניקעס רבנים, זיי האבן מורא געהאט מיין האטליין גייט אומברענגען אידישקייט, ס'גייט מאכן עדי בעדי שטיינס, ניין ניין. איז ווייבל זאגט מיר ווען כ'האב נישט אייער האטליין ווייס איך אפילו נישט צו וועם צו רעדן, כ'האב געזעהן צישן אייערע ווערטער איר האלט אין איין זאגן מען דארף זיך אפהיטן מען דארף גיין אין מקווה מען דארף ציילן חמשה ימים מיט שבעה נקיים כ'האב נישט געוויסט פונקטליך וואס דאס איז אפילו. יעצט וויל איך פרעגן, יעצט האמער א קהילה פון סאקמער קאקמער מיט דעם שטערן, דעם שייגעץ שטערן וואס ער איז ביזי,

אבער איך האב געזאגט, ווייסטו וואס, און טאמער רעד איך צו פיל, זאל דער אייבערשטער מיר זאגן איך זאל שטיל זיין. ער האט זיינע וועגן, דערווייל זעט אויס ער האט מיר יעצט געזאגט א מעסעדזש אז דו רעדסט נאכנישט גענוג, אז ס'קען זיין א היימיש ווייבל וואס ביי איר זאל געשען אזא זאך זאל נישט היטן קיין טהרת המשפחה, איך וויל נישט זאגן וויפיל יאר, ווייל דעמאלטס וועט דער עולם שוין האבן א האלבן געס, איטס אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן. און וואס גייט מען יעצט טון? מען גייט גארנישט טון, מ'וועט פירן כדאתמול, יעצט גייט מען גארנישט טון, ער וועט ארומגיין אז ער גייט נאך געלט, און מען דארף האבן געלט ווייל די ציונים און די שמיט פיינים. רבותי איך בין דא אין ארץ ישראל ס'נישט דא קיין ציונים די רבי האט זיי שוין אויסגעהארגעט אלע בן גוריון איז שוין נישט דא קיינער איז נישט דא ווידעראום די פרומע ציונים די קען די רבי נישט אויסהארגענען די בעל התניא איז מסביר אויף א פלאץ פארוואס האבן די חז"ל געקענט אויסהארגענען דעם יצרא דעבודה זרה און פארוואס יצרא פון מינות האבן זיי נישט געקענט אויסהרג'נען, איז ער מסביר א מורא'דיגע נקודה, מינות האט אן אחיזה אין די תורה, עבודה זרה איז, איך זאג אנדערש, דו זאגסט ס'איז דא א באשעפער, איך זאג ס'איז נישט דא, אבער מינות לערנט ער אריין די מינות אינעם פסוק, איז זאגסטו דאך אז ס'איז יא דא א באשעפער, ממילא קען מען דאס נישט אויסרייסן, ווייל אז דו רייסט עס אויס רייסטו אויס א חלק פון די תורה, און דאס וויל איך אז דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין קלאר, אונז דארף מיר זייער שטארק וויסן, דער רבי האט שוין אויסגעהרג'עט אלע ציונים, ס'איז נישט דא קיין ציוני, ס'איז גארנישט דא.

פארן ענין פון פעדאפיליע, די זעלבע זאלט איר וויסן, מען זאל קלאר פארשטיין אז זיי זענען אויכעט זייער וואלנערעבל אז זיי זאלן נישט האבן ווער ס'זאל מיט זיי לערנען. איך האב ענק שוין פארציילט אמאל, כ'על עס נאכאמאל פארציילן, ס'איז דא א איד וואס ער האט געהייסן הרב הצדיק רבי אברהם לייב, איך האב פון דעם איד זייער אסאך גענאשט, זיינע קינדער ווייסן דאס, און ער האט זייער געהאלטן פון מיר, פערסענעלי האט ער געהאלטן פון מיר, ווייל ער האט געזאגט דו האסט א גראדן צוגאנג צו יעדע זאך, ויהי היום האב איך. איבערגעמאכט א מקווה, נישט געבויעט נאר איבערגעמאכט, אין די מידוועסט ערגעץ וואו, איז נישט וויכטיג, כ'האב איבערגעמאכט א מקווה. בקיצור, האב איך געזען ס'איז געווען אזוי ווי דריי נאכמיטאג, און די פרוי האט גענומען איר סטעישן וועגן, זי האט אריינגעפאקט אלע קינדערלעך, זי האט געהאט זעקס זיבן קליינע קינדערלעך, עידזשעס צוועלף דאון די ליין, און יעדער איז געקומען מיט די מאמע מיט איר סטעישן וועגאן אין די מקווה.

די העל איז דאס? זאג איך אים. זאגט ער, לאמיר דיר עפעס זאגן, האסטו אמאל געלערנט אז א פרוי טאר זיך נישט טובל'ן בייטאג? זאג איך אים, זיכער ווייס איך. יעצט, דעם זיבעטן טאג טאר מען זיך נישט טובל'ן ווייל ס'איז נישט דא קיין גאנצע זיבן טעג. און דעם אכטן טאג טאר מען זיך נישט טובל'ן, כאטשיג ס'איז דאך שוין יא דא גאנצע זיבן ריינע טעג. נאר וואך המאורע, וועגן סרך בתה. וואס הייסט סרך בתה? סרך בתה מיינט, די טאכטער העט חתונה האבן, און זי העט גיין אין די מקווה דעם זיבעטן טאג. זי'ט זאגן מיין מאמע איז אויך געגאנגען און איך געדענק קלאר. זי העט אבער נישט כאפן אז איר מאמע איז געגאנגען דעם אכטן טאג נישט דעם זיבעטן ווייל זי ווייסט נישט פונקטליך ווי איר מאמע האלט ביים ציילן העט זי מיינען אז דאס איז דער זיבעטער טאג דערווייל איז דאס געווען דער אכטער טאג. דאס איז סרך בתה ווייל די טאכטער העט זיך נאכשלעפן נאך די מאמע און וואס די מאמע טוט טוט די קינד אויך. שוין, זאגט מיר דער רב, וועגן דעם הייס איך אז די מאמע זאל מיטנעמען אלע קינדער אין מקווה. פרעג איך פארוואס, זאגט ער, איך פסק'ן דא אין שטאט פופציג יאר שאלות אויף הלכות נידה, אויף אלע שאלות, אבער הלכות נידה איז מיין ספעשלטי, און דאס איז א זאך וואס יעדע פרוי האט שאלות, יעצט ווען א מיידל וויל חתונה האבן בעט איך איר אז אויב זי וויל אז איך זאל זיין מסדר קידושין און ס'זאל זיין אן ארטאדאקסישע חופה מיט אלע פיטשיווקעס, מוז זי מיר געבן א צעטל אז פון יעצט ביז זי העט אויפהערן צו באקומען איר וועסט,

ענד איי פסקנד יור מאדער אל די שאלות ענד איי נאו עקזעקטלי דעט שי דיד גאו טו די מקווה ענד דערס נאו סאטש ע טינג עז שי דידנט גאו און די קינדער ווערן אינגאנצן אויסער זיך מיי מאדער וואס סאטש ע פיין דזשואיש לעדי וועל דען איים גאנע דו די סעים טינג איי וויל דו עקזעקטלי וואט מיי מאדער דיד. זאגט מיר דער רב איך טו עס וועגן סרך בתה די טאכטער זאל מיר נישט שפעטער זאגן מיי מאדער נעווער ווענט טו א מקווה.

אז ס'האט חתונה אזא יתומה, שי דידענט ליוו טו קלאוס וויט הער מאדער, פארשטייט זיך אז זי גייט נישט פארציילן אירע פיריעדס און די אלע זאכן, די מאמע גייט איר נישט לערנען הלכות נידה, דער צופיל שלום בית איז עניוועי נישט דא מיט דעם, ווייל דו פארשטייסט זיך אליין די דזשעלעסי מיט אלעם, איז במילא איז זי נעבעך נכשל געווארן, יעצט הייב איך ערשט אן צו זעהן, כ'האלט אין איין זאגן וואס ס'פעלט פאר די קאמיוניטי, די קאמיוניטי איז דאך אזוי מעסד אפ, אז טאמער איז דא אזא מיידעלע וואס איז נעבעך געווען א יתומה, האט זי מיר אליין פארציילט, שידוכים האט מען אנגעטראגן די גרעסטע באמעס, די גרעסטע באמעס האט מען אנגעטראגן, אבער איינער זאל זיך זארגן אז מען זאל מיט איר לערנען הלכות נידה? וואס רעדסטו? די סקווערער רבי טאר נישט טון אזא זאך, ווייל דעמאלטס וועט ער נישט זיין אזוי הייליג ווי דער טשערנאבעלער מגיד צו דער טשערנאבעלער רחצ ל. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אונז האבן מיר גענומען, מען האט מזלזל געווען און מסרס געווען דברי אלוקים חיים, מען האט משוגע געמאכט די תורה חלילה, אונז זעמיר א באנטש אוו, בהמות. יעצט פארוואס זאג איך עס? די מעשה איז שוין א פארפאלענע מעשה, איטס גאן וויט. ווען דאס ווייבעלע גייט אנהייבן יעצט צו האלטן טהרה, זייער פיין, באט יו העוו טו אנדערסטענד, די קינדער זענען בן הנידה, און זי האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין. דער אייבערשטער שיקט יעדן איינעם אראפ פאר א פורפעס. איר פורפעס האט זי זיכער נישט מקיים געווען, ווייל נישט דאס איז געווען דער פורפעס פונעם אייבערשטן. דארף מען אבער וויסן איין זאך. איך זאג אייביג, ווען א מענטש גייט דורך אן עפיסאוד, זאל ער וויסן אז דאס איז פון הימל. און ווען ער גייט דורך אן עפיסאד און ער פאררעכט, אשרי לו ואשרי חלקו. און טאמער חלילה גייט ער דורך אן עפיסאד און ער לאזט עס דזשאסט טו געט עוועי וויט איט, טוט גארנישט אויף, דעמאלטס איז ער א גרויסע בהמה, ווייל איט וואס מעיד פאר א פורפעס, איט וואס נאט מעיד סתם אזוי. איך וויל נאכאמאל מעורר זיין דעם עולם, ס'איז יעצט דורכגעגאנגען די טעג פון חנוכה. דער אייבשטער, שטעל דיר פאר, דער מלך מלכי המלכים, ער האט באשאפן די גאנצע וועלט אין א סעקונדע, א רגע כמימרא, ער האט אפילו נישט געדארפט. טוהן גארנישט, ווייסט וואס ער האט געטוהן? ויאמר אלקים ויאמר אלקים האט ער נאך געזאגט, און די אלע אמירות איז געווען איין אמירה אינגאנצן, אזוי זאגן די ספרים, מען זאל דאס קענען פארשטיין קען מען דאך נישט פארשטיין נאר ווען איינער פארשטייט וואס דאס הייסט יש מאין, דער אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט יש מאין, האט נישט געהאט קיין בוי מאטעריאל, האט נישט געהאט קיין סעמענט, דאס צו פארשטיין איז פון די העכסטע זאכן פון די סודות המרכבה. געגאנגען איז דער אייבערשטער און האט זיך אראפגעלאזט, ער האט זיך אנגעטוהן אזעלכע יענקי יוניפארמס, אזעלכע חאקי הויזן האט ער זיך אנגעטוהן, און ער איז געגאנגען קויפן סעמענט אויפן מארקעט אזוי ווי יעדער מענטש, און ער איז געגאנגען האט אנגעהויבן צו לייגן פרעימינג אזוי ווי די איטאליענער גוים טוען להבדל, און ער האט געזאגט פאר מיינע אידישע טעכטער גיי איך בויען מקוואות, נישט די איטאליענער גוים און אפילו נישט נחום ראזענבערג, איך גיי עס בויען ווייל די מדרש ברענגט. זיי האבן נישט געוואלט ווערן א בעילת אסורה פון דעם הגמון, זיי זענען דריי יאר און אכט חדשים געזעסן אינדערהיים, און זיי האבן נישט געוואוינט מיט זייערע מענער, זיי האבן זיך איינגעהאלטן אלעס פארן הייליגן באשעפער. סאו וויל איך נאכאמאל מסביר זיין, רבותי, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז אונז זאלן שוין פארלאזן די בולשיט פון וואס אונז זעמיר ביזי מיט ציונות, מ'דארף מאכן געלט, א ריינער חינוך. זאלי, ער האט דעם שמוציגסטן חינוך און אהרוניקע אויכעט און זיי גייען פרעדיגן אז זיי ברויכן געלט פאר א ריינעם חינוך, ריין פון וואס? שקצים וואס איר זענט, און ווילאנג דעס גייט זיך נישט אויפהערן גיימיר אונז זיך שלאגן מיט ענק, ווייל אונז מוז מיר מודיע זיין אזוי ווי דער רבי האט געזאגט מען מוז מודיע זיין פאר די אומות העולם אז זיי האלטן נישט די תורה, איז מען מחיוב מודיע צו זיין פאר די אומות העולם אז עטץ שקצים האלטס נישט די תורה, דעטס אלל. און דעס איז מוראדיג וויכטיג. אז מען זאל זיך נעמען אין די הענט אריין און מען זאל עפענען א סקול, א סקול פאר כלות וואס זענען פון שטיבער פון אלמנות, פון יתומים, פון בראוקען האוזעס, אדער פון די דיווארסט האוזעס, אונז קען מען דאס נישט נעגלעקטן, דאס וואס מען האט עס נישט געטון ביז יעצט איז ווייל אונז האמיר פערד, זענען ביזי מיט ציונים אין ארץ ישראל מיט שטוסים. מ'כאפט מיידלעך אין מיליטער? ס'איז שקר, מ'כאפט נישט קיין מיידלעך, ס'איז נישטא קיין מיליטער אין גאנץ ארץ ישראל, ווי איך פלעג אלץ זאגן, מ'זאגט מ'טוט שניידן די טויטע פאלמוצן, שוואלמוצן, האב איך געזאגט ביסט א משוגענער, אין ארץ ישראל נישטא קיין טויטע, דער חומש זאגט אונז קלאר אז ארץ ישראל איז א ארץ אוכלת יושביה, ס'עסט אויף די טויטע, און אז ס'עסט אויף די טויטע, איז דאך נישטא קיין טויטע, פלעגן זיי אלץ דאס זאגן, זיי זענען א בונטש אוו ליגנערס, זיי קומען ביי אונז גנב'ענען געלט.

איך בעט די אלע וואס זיי לערנען ביי אים אין תלמוד תורה, אויב ער וויל דיך אנטאטשן, אויב ער זאגט קום אריין אין מיין אפיס, זאלסט אים זאגן חזר, איך גיי נישט, זאלסט זיך נישט לאזן פון אים, ווייל ער איז א מנוול, און איך האב גביית עדות אויף די אלע זאכן, פארשטייסט? ער'ט אונז לערנען אז אין ארץ ישראל פאלמעצט מען טויטע, אה, מען פאלמעצט מיידלעך וואס גייען אין מיליטער, איך האב שוין פארגעסן פונקטליך וואס די פראבלעם איז דארטן, אזעלכע בלאפערס, אזעלכע בולשיט ארטיסטס. גאנץ סאטמאר, איטס אנבעליוועבל וויל ענק נאכאמאל זאגן אז ס'איז דא א צובראכענע שטוב דארף מען עס זעהן צו פיקסן. נישט אה דארט ביי די אלמנה ליגט דארטן צי ביי די געגעטע ביי די סעקאנד מערידזש ליגט דארטן עפעס א שיין מיידל און דא איז עפעס א קראנקער נערוון קראנקער בחור לאמיר זיך צוזאמען שטעלן און מען וועט זיך צוטיילן מיט די קינדער דעטס אלל ראנג. דעט איז ראנג און זעהטס ענק צו נעמען אין די הענט אריין. איך האלט אינמיטן אויסטרוקענען א בור, איך בין אזוי דורכגענומען פון די מעשה אז איך קען נישט קומען צו מיר, ממש איך קען נישט קומען צו מיר, כ'האב געוואוסט אז מען דארף האבן העלפ אין די קאמיוניטי, כ'האב געוואוסט אז יעדע דבר שבקדושה איז ביי אונז נעגלעקטעד, פון איסור יחוד טאר מען נישט רעדן ווייל ס'איז חזר'יש, פון טאטשן א יונגל א מיידל, קישן זיך, לעקן זיך, נישט טאטשן זיך, נישט קומען קלאוז טאר מען נישט רעדן, ווייל דאס האבן חזירים געמאכט. דעם גאנצן האט דער אייבערשטער געמאכט אבער חזירים האבן עס געמאכט דאס איז סאטמער געווען אלע יארן זיי האבן געוויסט אז מען הארגעט אוועק קינדער און ווען איך בין געגאנגען צו די רבנים רעדן פארוואס לאט מען דאס צו איז געווען די תירוץ ס'איז חזירישע זאכן זאג איך ס'הייסט דער אייבערשטער חלילה כביכול מ' טאר נישט זאגן איז געווען א חזיר דאס איז א תורה פונעם אייבערשטן און דאס איז וואס דא איז געשען אלע יארן מען האט געוואלט דעקן די חזירים האט מען געמאכט דעם אייבערשטן א חזיר חלילה. משוגענע חברה. און אונז זאל מען זיך פארלאזן אויף די חברה? ווי זענען אייערע ווייב? זיי זענען בכלל נישט קיין אידן, אנגעהויבן פון די גרעסטע ביז די קלענסטע, אלע זייערע רבנים, יעדער משוגענער וואס האט אריינגעטראגן פארן רבי'ן עפעס א משוגענע חומרא, איז געווען א חזיר פון וואלד, א וואלד'ס חזיר. און שוין, האב ברוך השם דא אויסגעטריקנט די מקווה, דער אייבערשטער וועט אי"ה געבן, זרקתי עליכם מים טהורים, און אידישע טעכטער זאלן זיך קענען מטהר זיין, און איך בעט נאכאמאל דעם עולם, יעדע קהילה זאל זיך זארגן, איך געדענק איך האב אמאל פארפירט זייער שטארק. און דער שרול האגער המצרי דער מנובל האט ער געזעהן אז ס'טויג נישט, אין וויזשניץ איז געווען דער פראבלעם, איבעראל נישט געווען ווער ס'זאל לערנען מיט יונגעלייט, פרעג א יונגערמאן ווען ער איז דאס לעצטע מאל געזעסן ביי א שיעור פון הלכות נדה ווען ער ווערט אלט פערציג, און אמאל געווען אין לאנדאן, כ'בין געגאנגען צו דעם פאדאווא, האב איך געזעהן אז ס'זיצן דריי אידן ביי זיין שיעור. און יעדער איז געווען מיט א ווייסע בארד, ער ברויך שוין אזוי הלכות נידה, אזוי ווי אונז ברויכן מיר יעצט האבן א קאלטן אייזקריעם, דו פארשטייסט, און קיינער קוקט זיך נישט אום, און אוודאי מען נעמט חזקי טייטלבוים דער גרעסטער חזר, ער זאל מיר יעצט לערנען הלכות נידה, אדער זיין שוואגער דארטן דער, וויאזוי הייסט ער, זלמן לייב פיליפס, דער וואס האט געשטופט אין די מחילה ביי זיין נאכדעם געווארנדיגן שוואגער. לייבי שטייגער, ס'איז דאך נישט קיין מענטשליך, ס'איז דאך א באנטש משוגעים, סאטמאר קען נישט זיך לייסטן נאך א פאר טאלער צו נעמען א געהעריגן מגיד שיעור מיט א סמייל אן היז פעיס, נא נא נא נא נא נא, ס'איז א מען מעיד רעלידזשען וואס אפאר משוגעים האבן עס געוואלט צאמשטעלן, און איט דזשאסט דאזענט ווארק אוט, ווייל די יוגענט היינט האלט שוין נישט ביי די אלע משוגענע זאכן, די יוגענט האלט שוין היינט ביי גארנישט בעסער, נישט נאר נישט ביי משוגענע זאכן, זיי האלטן ביי גארנישט. געב נאך אזא חזקי טייטלבוים א מגיד שיעור פאר הלכות נידה. האבן זיי שוין נישט דאס אויך האט און נישט דאס האלטן אויך נישט און ווייסט עפעס קען זיין זיי זיין גערעכט און זאגן אז דער חזיר וואס האט געקענט בועל זיין א שוועגער זי איז דאך געווען א נידה אן אשת איש זי האט געהאט אסאך איסורים אויף זיך און זי ער קען ווייטער אונז פארלערנען הלכות נידה דער אייבערשטער האט געזאגט ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה. וואטעווער דעט מיענס, און איך קען נישט טייטשן א פסוק זאג איך אייביג

און ביי די עדה חרדית, די עדה זאגט מיר ברענג אים אהער אונז זעצן מיר אים איין ווייל אונז האמיר נישט אזא חזיר וואס ער איז א דיין ביי אונז, און ווען ער האט געהערט אז די עדה זוכט אים איז ער אראפגעגאנגען פון די ליין אינגאנצן, און ער גייט דא ארום פארקויפן שמוציגע זאכן ס'איז אנבעליוועבל, וויל איך קודם איר זאלט הערן וואס דער שייגעץ דער חזיר האט צו זאגן, נאכדעם וועט איר הערן וואס איך זאג, און נאכדעם וועט איר הערן וואס איינער פון די פרויען זאגן, אסאך זאגן די זעלבע נאר ס'איז א שאד עס איבערצולייגן, איר דארפט הערן די ווייגעשריי פון די פרוי אויך, יו דזשאסט קענט דא וואט יו פיל לייק דואינג איף יו אר הערטינג יור פארטנער, יעצט וועט איר הערן וואס דער חזר האט צו זאגן.
פרעגסט מיך וואס איך האלט בענין הפיכת השלחן, די זעלבע זאך וואס די גמרא זאגט אין נדרים דף כ, איך בין נישט קלוגער ווי רוב תנאים, ס'דא איין תנא וואס איז מחולק אויף דעם, אבער אזוי ווי די תנאים און אמוראים האבן געזאגט פאר די ווייבער וואס זענען זיך געקומען אפרעדן אז די מענער טוען. אנדערש ווי פלעין פלעין די סדר איז, און די תנאים און אמוראים האבן געענטפערט אז יעדע מענטש האט זיך זיין טעיסט, ס'איז דא איינער וואס האט ליב צו עסן געבראטענע פיש, איינער וואס האט ליב צו עסן געקאכטע פיש, מען מעג וואוינען מיט די פרוי וויאזוי מען וויל, ער זאל זיין אויבן זי זאל זיין אונטן, ער מעג אריין גיין דרך אחוריה, ער מעג וואוינען אפילו שלא כדרכה, פארשטייט זיך אליין אז אויב ער האט נאכנישט מקיים געווען פריה ורביה, דאן טאר ער נישט וואוינען שלא כדרכה. כדרכה, ווייל דעמאלטס דארף ער זען צו מאכן קינדער, און דאס הייסט אזוי ווי הוצאת זרע לבטלה, אבער איינמאל ער האט שוין ער האט שוין מקיים געווען מצוות פריה ורביה און ער טוט עס נאר אלס מצוות עונה און אלס אלס די געברויך וואס דער באשעפער האט געגעבן, פונקט ווי א מענטש דארף צו עסן דארף ער טון די דארף ער טון די פעולה, און דער אייבערשטער האט הנאה ווען דער מענטש טוט וואס דער גוף פארלאנגט, ווייל דער אייבערשטער האט דאס אזוי באשאפן, דער אייבערשטער וויל אז מענטשן זאלן הנאה האבן, ער וויל נאר מען זאל אים דאנקען. און מען זאל נישט פארגעסן יעדעס מאל צו דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם אז מען האט די זכי' אז מען איז געזונט און מען קען טון די מענטשליכע געברויכן, אבער ווילאנג מען איז געזונט מעג א מענטש טון מיט זיין ווייב וואס ער וויל דער איז נאו לימיטעישאנס, מען מעג אנצינדען די לעקטערס נישט נאר פאר ווען מען טוט די מצוה, וויאזוי מ'רופט עס מצוה דא ביי אונז, נאר אפילו בשעת מעשה, דאס איז סתם א בעלאוני וואס די רבנים האבן איינגעזען אז ס'איז א, איך וויל נישט יעצט אריינגיין פארוואס מ'האט עס מתקן געווען, דער אמת איז ווען איינער האט א מיסע פרוי איז עס טאקע א פראקטישע עצה אז ער זאל אויסלעשן די לייט און אזוי דארף ער זיך נישט פארעקלען פון איר, און ס'איז דא נאך אנדערע סיבות פארוואס מ'האט אמאל געזאגט מ'זאל עס נישט מאכן ביום, ס'איז נישט געווען די ווינדאוס זענען נישט געווען מיט קיין ווינדאו שעדס, ס'איז געווען נישט געווען קיין צניעות מענטשן האבן געקענט אריינקוקן, וואטעווער. איז דא אנדערע סיבות, אבער די די טוויסט וואס מען האט געמאכט היינט איז גאנץ א שיינע טוויסט, אז מען האט כאטשיג מתיר געווען פאר די אינגעלייט אז ביז די ביזן הוצאת זרע מעג מען אנצינדן די לייט, זיי האבן זיך אן עצה געגעבן כאילו ווי די גאנצע איסור פון די גמרא איז נאר בשעת ווען מען איז מוציא זרע, דאס אלעס שטות מיט הבלים, מען מעג אנצינדן די לייט א גאנצן צייט אויב ער האט ליב זיין ווייב און ער זעט נישט אין איר קיין דבר של גנאי, מעג מען אנצינדן די לייט פון אנפאנג ביז צום. סוף מען דארף גארנישט צומאכן די לייט ער זאל קוקן אויף איר ער זאל קוקן ווי ער וויל און אדרבה ער זאל קוקן אויף זיין אייגענע ווייב וועט ער נישט זיין ביזי קוקן אויף פרעמדע אויף פרעמדע אשת אישן אדער אויף אנדערע אנדערע זאכן וואס קענען ברענגען גרויסע עבירות און אזוי ווייטער איז מיט שוין לאמיר נישט מאריך זיין אין דעם. יעצט וועט איר הערן וואס איך האב צו זאגן אויף דעם. פאריגע וואך האט מען גערעדט וועגן אזא זאך וואס דאס הייסט משכב זכר, אריינשטופן אין פופיק אין א יונגל אדער אין א בחור אדער אין א זכר איז די גרעסטע עבירה אין די תורה, איז די ארגסטע עבירה וואס איז דא, יעצט אין שולחן ערוך ווערט געברענגט אווער דיבור צו מיטן אייגענע ווייב מעג מען שטופן אין די מחילה צו נישט, איז דא אין דעם א מחלוקת, איינער האלט אז נאר באקראי נאר אמאל און אמאל, און ס'איז דא וואס האלטן אפילו נישט באקראי, און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז דארט ווערט געברענגט אז. נאר טאמער ער איז נישט מוציא זרע לבטלה אבער קען זיך קאנטראלן און ער קען גראד אריינגיין נאכדעם אין די וואדזשיינע, איז דא וואס האלטן אפילו ער איז מוציא זרע לבטלה איז אויך נישט עק וועלט. ס'איז דא דעם א מחלוקת אין אבן עזר, אין אורח חיים ווערט עס נישט געברענגט אבער אין אבן עזר ווערט עס געברענגט. איז יעדעס מאל ווען איך רעד פון דעם סאבדזשעקט זאג איך צו נאך א זאך, און די פאריגע וואך האב איך עס נישט צוגעזאגט, און כ'האב באקומען טעלעפאן קאלס, איך באקום טעלעפאן קאלס די האול טיים, און איך וויל עס טאקע באטאנען. איך וויל ענק זאגן א זאך. דער ענין פון סעקס, דער ענין מענטשן פרעגן מען ווערט אזוי געבוירן צו וואטעווער, ניין מען ווערט נישט אזוי געבוירן, מען צושפילט זיך די תאוות. פונקט ווי א יונגעלע פרעסט פלייש און פלייש און פלייש און פלייש און ער ווערט גראב און ווערט נאך גראבער און נאך גראבער און נאך גראבער, הי געטס עדיקטעד טו איט, ער קען נישט אויפהערן מיט די סטעיק. די זעלבע מיטן פיפיק, מען רייבט עס און מען טוט און מען וואוינט מיט די פרוי בייטאג און ביינאכט, מען וואוינט אין פיסק, מען וואוינט אין די מחילה, עט די ענד אוו די דעי יו אר אנקאנטראלעבל, קיינער איז נישט געבוירן געווארן מיט א סעקס דרייוו, מען האט זיך עס צו צודרייווט, ווייל דו האסט נישט געהאט דעם מענטש וואס זאל דיר זאגן מען טאר עס נישט טון, אדער דער רבי אליין האט עס מיט דיר געטון, סאטמאר רב האט אמאל געזאגט די דברי יואל די שווערסטע זאך פאר א גר צדק איז נישט אנרירן דעם אותו מקום, א יונגל אין חדר איז צוגעוואוינט צו דעם. האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם. עניוועי, האב איך אים געוואלט זאגן, האט מיך יעצט אויך אפגעקאלט א פרוי, און איך לייג עס ארויף, נאר נישט מיט איהר וואויס, און זי זאגט, איר זאלט פארשטיין גוט, אז איר האט פארגעסן, זעהט אויס זי הערט אויס אלע יארן, איר האט פארגעסן דא צוצולייגן, אז טאמער די פרוי פילט א צער, איז טארסט עס נישט טוהן, דאס איז זיכער אז נישט. דאס איז מערדער. וויל איך מסביר זיין, א פרוי, א פרוי, וועסט אנכאפן א פרוי, וועסטו זעהן ס'איז א אנדערע פילינג די פלייש ווי א מאן, פרוי האט נישט אזויפיל האר אויף די באדי, איר סקין איז געמאכט סטרעטשעבל, פארוואס? ווייל ווען זי דארף טראגן א בעיבי דארף זי טראגן צען פאונד דארטן, צו אכט פאונד, צו ניין פאונד, ס'זאל זיך אויססטרעטשן, אמאל ליגט דאס קינד אזוי אז ס'רייסט זיך אויף, און נאכדעם איז געמאכט די וועדזשיינע ווען ס'קומט די צייט זאל עס זיך צעסטרעטשן, די וועדזשיינע האט אזא מאסל וואס די מאסל עפנט זיך אויף. די מחילה האט אויך דעם זעלבן מאסל, ס'איז געמאכט ס'זאל צוהאלטן די גדולים, אבער ס'איז אנדערש, ווייל די מאסל ווי ס'קומט ארויס די גדולים, עס דארף זיך נאר עפענען ממש אביסל, די גמרא זאגט אז מ'טאר זיך נישט קוועטשן ביי גדולים, ווייל שמא ינתק שיני הכרכשתא, דאס הייסט די כרכשתא, איך געדענק אמאל איך געדענק אמאל איינער איז זיך געקומען פארהערן די שחיטה, איז האט אים דער רב געפרעגט, אה, וואס טייטש די קערקאשטע? וואס איז טייטש די מתפצלת? כ'האב אזוי געלאכט אז די ביידע האט ער נישט געוואוסט. כ'האב געוואוסט ער וועט נישט וויסן. עניוועי, די כרכשתא איז ביים תחת ארום און ארום ווי ס'כאפט זיך ארום. יעצט וויבאלד די גדולים קומען ארויס אביסל, ס'איז נישט לאנג און ס'איז נישט אזוי גראב ווי דער גיד פונעם מענטש, יעדער האט דאך אן אנדערע סייז, סטרעטשט זיך עס אויס. דאס איז די וואדזשיינא. אבער די מחילה סטרעטשט זיך נישט אויס. דער אייבערשטער האט נישט געמאכט אז מען זאל דארט וואוינען, האט ער נישט געמאכט ס'זאל זיך גרינג סטרעטשן, יעצט קומט אן איינער מיט א כלי מיט א גרויסן דייעמעטער און שטופט עס אריין, און מאכט נאך זיכער אז ער גייט גענוג שנעל, ער טוט אן גרויסע צרות פאר דער פרוי, קודם ער קען זי אויפרייסן און צעבלוטיגן און זי הייבט אן צו האבן שאלות, און נאכדעם שי דאזענט פיל קאמפארטעבל וויט איט, צופינגער לאמיר זאגן, לאמיר לאמיר עס צעלייגן, נעמסט דיין פופיק שטופסט אריין אין איר פיסק, יא? זי עקלט זיך דערפון. פרויען האבן מיך שוין אפגעקאלט אין די צענדליגער, זאג מיין מאן אז איך קען עס נישט פארטראגן, איך וועל אים מוזן איבערלאזן, אים שטינקט עס, און אפילו ווען ער לייגט אן אביסל פערפיום, איי איך עקל זיך פון דעם, ס'איז געמאכט ער זאל אריינגיין אונטן אין לאך, דאס האט דער אייבערשטער באשאפן, ער וויל מאכן אייגענע פרעקטיסעס, א פרוי האט מיך אמאל געפרעגט אפשר גייט ער אריין אין בעלי באטן אויכעט? ער וועט אזויפיל שטופן ביז ער וועט עס דורכלעכערן. איז וויל איך ענק זאגן, איך האב עס נישט מסביר געווען פאריגע וואך נאכאמאל, און איך וויל עס נאכאמאל מז איך וועל עס יעדעס מאל מסביר זיין, טאמער די פרוי זאגט איים הערטינג, איט הערטס מי, דאס הייסט עס איז א געהעריגע רעיפ, קען אים איינזעצן אין דזשעיל אויך, און אויסער דעם עס איז נישט קיין וועג צו וואוינען, און דו ביסט מצער א אידישע טאכטער על לא דבר, ס'איז גענוג די צער וואס זי מוז דורכגיין, חבלי לידה, די אנדערע זאכן, חטא דם נידות, ווייל דער אייבישטער האט אויף איר אזוי גוזר געווען. אבער דו מוזט דאך נישט מאכן אייגענע צרות, סאו איך וויל בעטן נאכאמאל דעם עולם עס זאל וויסן, איף דע וואמען העז עני אבדזשעקשן, אדער ווייל ס'טוט איר וויי, אדער למשל זי זאגט אז הלכה'דיג איז עס אפשר נישט אויסגעהאלטן, שי דאזענט פיל קאמפטערבל, זי פילט זי טוט אן עבירה, דען יו שוד דעפענעטלי סטעי אוועי פראם דיס גארבידזש, ביקאז נאכדעם ווען די פרוי וועט דיך גט'ן, העסטו קענען לויפן צו די וואס זיי האלטן אז מ'מעג עס טון, אין שלחן ערוך, און זאגן, יו נאו וואט העפענד נאו? יו נאו וואט העפענד? טעיקס טו טו אינדזשוי סעקס, ענד איף אונלי וואן אינדזשויס איט איטס א רעיפ. כ'וויל דאס מסביר זיין זייער פשוט און זייער קלאר. און יעצט העט איר הערן וואס די פרויען האבן אויף דעם צו זאגן, ענד דאונט הערט יור ווייף. א גוטן ערב שבת רבי, דא רעדט נאר פון ס, איר דארפט בכלל מיך נישט צוריק רופן, כ'וויל נאר קאמענטן אויף די שיעור פון פרשת ויגש, כמעט צום סוף, איר דערציילט ווי א פרוי האט אייך געזאגט אז די מאן גייט נישט אריין. אין די וואדזשאינא און זי האט געשריגן אז מ'טאר נישט, סאו די קשיא איז געווען פון ווי ווייסטו אז מ'טאר נישט? איך ווייס נישט צו מ'מעג צו מ'טאר נישט אבער איך ווייס יא אז דעי טוט דאך וויי ווי גיהנום אז מ'קען עס נישט דורכטראגן, איך האב דאס דורכגעמאכט מיט מיין עקס האזבענד נישט מער געדאכט. און אלץ מ'טאר נישט וויי טון א איד, אפשר וועגן דעם טאר מען נישט, ענד וואטעווער די ריזען איז פארוואס מ'טאר נישט, דאס טוט דאך וויי אז מ'קען דאס נישט דורך טראגן, סאו איי דזשאסט וואנט טו קארעקט איט, אז נישט מ'זאל מיינען אז א פרוי איז פאר דעם באשאפן געווארן אז זי זאל זיך לאזן אביוזן ביי די מאן, צו מ'מעג צו מ'מעג נישט. וויי טוהן טאר מען נישט, און אז ס'טוט וויי פאר דעם אליין זאל מען נישט לאזן, ענד פליז מעיק ען אוועירנעס אז א פרוי איז נישט באשאפן געווארן אז זי זאל ווערן אביוזד ביי איר מאן, מיט די איר מאן'ס משוגענע פאנטאזיעס, אקעי איף איט הערטס הער איטס אביוז ענד שי שוד קאל פאר העלפ, אייל סטענד ביהיינד דעם. א גרויסן שכוח פאר די. אויפריכטיגע שיעורים ענד יו שוד בי פראוד, ביי אונז רעדט מען דאס צו די קינדער און צו די היימיש-לעך אפענע קארטן, ברוך השם זאלט איר מצליח זיין און זיין געבענטשט מיט אלע ברכות, דער אייבערשטער זאל אייך בענטשן מיט אלעם וואס עס פעלט אייך, כל משאלות לבכם לטובה, איר זאלט זוכה זיין צו זען און צו שפירן דאס גוטס בשעת מעשה, יעדע זאך, כל טוב, א גוט שבת. און נאכדעם דארף מען פארשטיין נאך א זאך, ווען דו טוסט אזא זאך, און דו פילסט אז די זרע הייבט אן צו קומען, דו ווילסט דאך נישט צוקומען צו זרע לבטלה, איז וואס דו טוסט איז דו גיבסט א כאפ שנעל ארויס פון דארטן, און דו לייגסט עס אריין באותו מקום, אין די וואדזשיינא. יעצט, אונז ווייס מיר אז צואה איז די שעדליכסטע זאך וואס איז דא, די שעדליכסטע. ס'איז דא וואס זאגן אז אשר יצר, די גאנצע ברכה אין עסקנות, האט מען מתקן געווען ווייל דער מענטש האט אין זיך די צואה, און אז

פון די צואה קען מען נישט ווייל דעמאלטס פארלירסטו די זאמען, סאו הייבטס אן צו טראכטן וואס איז ריכטיג, און נישט נאר דאס ס'איז דא חזירים וואס זיי גייען אין פיסק אויכעט, מיר האבן פרויען געזאגט, איך האב גע'גט'ן מיין מאן וועגן דעם, איי טאלד אים דעטס נאט א וועי און איך עקל זיך, און אמאל גט זי זיך נישט ווייל זי האט א שטוב מיט קינדער, באט קיין שלום בית איז נישט דא, אונז דארף מיר זען ס'זאל זיין שלום בית. כ'האב געוואלט זאגן קודם כל ברוך השם טינגס אר מאווינג פארווארד. ס'דא א מנוול וואס ער הייסט יצחק, איך רוף אים לבנה שטערן, יצחק שטערן, ער וואוינט אויף סאוט נײַן, ער איז א מנהל ביי וועבערלי און נאך אויף אפאר פלעצער, דער מענטש איז א מושחת, מ'האט אים ארויסגעטראגן פון ענגלאנד ווייל ער איז געווען א מנוול א חזיר, ווי איך האב געלאזט בחורים הערן, זיי האבן מיר געזאגט אז ער נעמט זיי אין א צימער און פרעגט זיי אויס פרייוועט און עס קומט ארויס די ווייסע זאך צווישן די פיס, דאס מיינט די זרע וויאזוי ער פילט. כ'קען וויסן וואס א מנהל האט דאס צו פרעגן בחורים, און איך האב זיי געזאגט אויפן האטליין טוטס אים ריקארדן, איר ווייסט וויפיל מענטשן זיי האבן אים ריקארדעד? ער גייט האבן זיין סוף, וואטש ענד סי. באט למעשה וואס איך וויל ארויסברענגען איז, ס'איז אזא מין דרעקיש פארקאקטע קהילה סאקמער קאקמער, יעדער חזיר, יעדער מנוול, יעדער קומט דא אהער און וויל ווערן א גאנצער בעל הבית אויף אונז.

אבער א אלטע פארקאקטע פרוי קיין קיין פערפיום האט זי זיך מסתמא נישט אנגעטון פארדער ווייל איר מאן וואלט דאך עס גראד געכאפט. ער וויל ווערן דער אין סאטמער מען מוז אים אין סאטמער מוז מען אים האלטן דא הי מיט אלע זיינע חאזעריי. אנזל שטערן א שייגעץ טמא גייט ארום ער איז ארום געגאנגען פארפירן אויף דעם און אויף יענעם זאג מיר ענדזל פארוואס האסטו נישט פארפירט אויף חזקל טייטלבוים? נאכדעם איז דא א חזקאל, איז געווען חזקי ראזענבערג א חזר האט אפגעטרענט הונדערטער קינדער וואס אונז ווייס מיר, און אזוי ווי ער איז געווען דער שמש האט מען נישט געקענט גארנישט זאגן, ער איז געווען שיכור אויך, ער פלעגט זיך אנשיכורן אין שטיבל, אין בעסען שטיבל, נישט אין בעסען שטיבל, אין שבת שטיבל, און ער האט אראפגערופן בחורים זאלן אים העלפן און ער האט זיך מיט זיי ארומגעפעצלט, יעדער האט עס געוויסט, און יעצט איז עס געווארן א גאנצע מעשה פארשטייסטו, ער איז געווען דער גבאי, דער שמש איז ער געווען אין קליימער, ער איז געווען דער נואף אין קליימער. און אזוי איז געקומען דא פון ארץ ישראל דער דער קלאר ווער איז ער, וואס ער פארשטייט אין חינוך, וויפיל די היטלערישע געליטענע אידן האבן אונז נישט פארהארגעט האבן נאך פארהארגעט די די די נייע קאמערס, איז אנבעליוועבל די ניו קאמערס. וואס האט עטץ מיט אונז? וואס האמער אונז מיט ענק? ווער וויל ענק קענען אפילו? משה פרידמאן דער מנהל אין ביי די קינדער אין טרופ קלאפט און הארגעט נאך היינט די קינדער, ס'איז דא שוין ריפארטס אלעס איז שוין איבערגעגעבן, ס'וועט נאך דויערן ביז ס'עקספלאדירט אזוי ווי יעדע זאך, און יעדער קומט אן דא מיט א גאנצע זאך, ער ווער ווער ברויך דען ענק, געבטס אונז נישט קיין חינוך, לערנט אונז נישט די אלע שטותים וואס מ'האט אונז געלערנט. לערנט אונז נישט די ציונים טויגן נישט און ביי יעדן טשולענט מאלצייט הארגעט מען אזויפיל ציונים איטס אירעלעווענט דער אייבישטער האט אונז נישט געשיקט הארגענען ציונים דער אייבישטער האט אונז געשיקט מען זאל לערנען און דאווענען האבן א שיעור און לייגן תפילין און דאווענען מיט מנין און האלטן שבת און טהרת המשפחה די רעסט זאל זיך אנדערע מענטשן זארגן פאר דעם דעטס איט איז דא דער יצחק לבנה שטערן דרייט אן די שטאט ער האט אזוי אראפגעברענגט די אלע מענטשן וואס האבן אונטערגעשריבן, אזוי ביטער ווי ער האט אראפגעברענגט דעמאלטס די מענטשן וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר, די זעלבע זאך, ער האט געמיינט איך וועל גראד צושפארן, ביז און לאנג זיי האבן נישט געשאסן האב איך נישט צוגעשפארט, וואטעווער איט דאזענט מערער, זיי האבן מיך געשאסן האב איך געמוזט גיין צו די fbi, איך האב געמוזט מאכן אלאראמירן אלע צייטונגען אז דאס איז העיט קריים, און דעמאלטס האט זיך אריינגעמישט די גאווערמענט. אבער איך האב נישט צוגעשפארט ווייל כ'האב מורא געהאט פאר זיי, איך האב פאר זיי נישט מורא, איך בין זיי נישט גורס אינגאנצן, איך האלט עס איז נישט געווען נאך אזא שמוציגע אומה ולשון ווי סאטמאר די לעצטע זעכציג יאר וואס אונז קען מיר, זיי האבן גענוצט דעם אלטן רעבן פאר זייערע שייגעץ שטיק, די רעבעצן האט אים אויסגענוצט פאר מיעל מארט, און זריאל גליק האט אים אויסגענוצט פאר מיעל מארט, און יעדער האט אים גענוצט פאר זייערע פרייוועט זאכן, און ממילא איז ער געווארן א אפגעפרעגטער מענטש, היינט אז די רעדסט מיט א מענטש און זיי דערציילן דיר זאכן פון רעבן, יעדער לאכט. איך רעד צו די יוגנט, ער איז א געלעכטער! פארוואס? ווייל יעדער ווייסט וואס איז פארגעגאנגען, יעדער האט אנגעהויבן דא צו פילן, מען האט געזאגט פארן רעבן טרעין אריין דעם סיגעטער, ניין איך וויל נישט, איך וויל נישט, איך וויל נישט, שפעטער האט ער געשריבן א בריוו ווען ס'האט געהייסט הרב משה ארי' גייט פירן טיש אין סאטמאר אין ארץ ישראל, האט ער געשריבן רק הוא ישב על כסאי אויפן סיגעטער, שוין, האסטו דאך שוין אז דער רבי זאגט ישב על כסאי, נו ווי איז ער זיי זאלסט אים אויפבויען, עטס וועטס אים נישט אויפבויען איז ער געווארן א באק איז ער געווארן. אַכצן שליימים האט ער געשריגן אז ער האט. עניוועי, וואס עטס האטס געטון? עטס האטס געטון די בעסטע זאך אומצוברענגען דאס ביסל אידישקייט וואס דער רבי האט נאך געוואלט איינפלאנצן. אונז זעמיר אלע זייער צופרידן. אונז זוכט מען נישט קיין אידישקייט. וויאזוי זינגט יענער? מיר מיינען נישט דעם אייבערשטן, מיר מיינען נאר כבוד און געלט. דעטס אלל. וויר אלל היער פאר דיס סעים ריזן. סאטמאר האט געדארפט זיין א בית חינוך וואס מען זאל לערנען אידישקייט, תורה מיט אידישקייט, וואס איז עס געווארן? א בית חינוך וואס פאר א פאר טאלער זאגט מען ס'איז נישט דא א באשעפער, ס'איז דא אפאר שיטות ווער עס האט באשאפן די וועלט, ס'איז דא די קאטוילישע שיטה מיט די אידישע מיט די תורה שיטה מיט די סייענטיסטס, און דאס אלעס האט מען געמעגט, אונז האט מען זיך געדארפט אפילו שלאגן פאר דעם? ווער זיצט אויפן רעבענס פלאץ? זיצט דארטן דער אהרן טייטלבוים? א לאו לייף, אהרן איז אזא שייגעץ ער האט שוין דאס געטוהן מיט דרייסיג יאר צוריק אין מאנרא, און צו נאך לאזן אזוי? גייען זיי אויסרייסן דעם אייבערשטן אינגאנצן? זיי גייען זאגן אז די תורה האט געגעבן געווארן עפעס א פאטאריקישער גוי? דו קענסט נישט די חברה, דאס איז א עם קשי עורף. און וואס געשעהט? א טאמער שלאגסטו דיך קומט יצחק לבנה שטערן און ער טרייט דיך אומצוברענגען. איך האב מיט דעם שייגעץ גארנישט, איך האב נישט מיטן גייט גארנישט ווען ער איז געווען אין ענגלאנד, איך האב נישט מיט זיין ברודער גארנישט וואס ער געט אלע טרייפות, איך ווייס קלאר, איך זאג עס נאכאמאל, ס'האט מיר געזאגט א שוחט, ס'האט מיר געזאגט א איד וואס ער איז א מחותן מיט א שוחט וואס ער שעכט אין אורוגוויי, ער זאגט אלע טרייפות וואס די רבנות זאגט ס'איז טרייפה ווייל ער ארבעט פאר די רבנות. האבן זיי א סיסטעם ווי זיי לייגן עס ערגעץ אונטן אינעם פריזער, ווער ווייסט עס איז מער ווי דריי יאר אויווער, און מער ווי דריי טאג אויווער אויכעט, כ'ווייס גארנישט, און נאכדעם קומט דער יצחק לבנה שטערן'ס ברודער און ער לייגט אויס קעש א האלב מיליאן א דריי פערטל מיליאן קויפט צאם די אלע טרייפעס פאר אפאר מיליאן דאלער ווערט, ווער איז אויף דעם משגיח? הו רילי קעירס? איך כאפס נישט וואס דא גייט פאר, ס'איז א ממש א חרבן, און יעדער זיצט רואיג, אויף דעם דארף מען נישט ארויסגיין אויף א צעטל, אויף שמילי. ניימאן דארף מען ארויסגיין מיט א צעטל. און ער האט אזא כח צו סטראשען יעדן, ער קומט אן אז ער איז אין סאטמאר דער גאנצער און ער סטראשעט. רבונו האט מיט אמת געזאגט, א רב זאגט מיר, ער האט אים געסטראשעט אויב דו שרייבסט נישט אונטער קעגן נחום ראזענבערג וועלן מיר דיר, זאגט ער דעם איד אזוי, הער מיך אויס דו שייגעצל, איך האב מיט דיר גארנישט, איך האב מיט סאקמער קאקמער אויך גארנישט, איך לעב נישט פון ענק, איך בין א איד אן עושר, איך האב אינוועסטמענטס, און איך קאק אויף דיר מיט גאנץ סאקמער קאקמער, יעצט איך גיב דיר צוויי מינוט זאלסטו ארויסגיין פון מיין הויז, ווען נישט ריף איך די פאליציי, דו האסט מיך געסטראשעט. האט ער זיך אויפגעהויבן און געגאנגען ווייטער, גייט ער מיר כאפן מלכיאל קאטלער, מלכיאל קאטלער האט א שמוציגע היסטערי, ס'איז געווען פול מיט זונות דארטן, אונז קען מיר די נעמען, ס'איז געווען די חשובסטע אינגעלייט זענען געשלאפן מיט די זונות, און נאכדעם ווען מ'האט זיך געוואלט ארויסזעצן, ס'איז געקומען. געקומען מתתיהו סאלאמאן פון געיטסהעד. וואס ער האט זיך געדארפט, ווי מ'זאגט, געבן חיזוק, האבן די זונות זיך געטראפן מיט אים געזאגט ליסן איין ווארט דו טשעפעסט מיט אונז געבן מיר ארויס די ליסטע ווער ס'האט מיט אונז געוואוינט די אלע יארן איז ער געזעסן איינגעלייגט שמוץ איז דאך דא אויף יעדן נישט קיין פראבלעם פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען מלכיאל קאטלער אליין האט איבערגעלאזט א ווייב און זי שמאכט דארטן און ער האט אנגעמאכט א שטוב מיט קינדער און אלע חתונה געמאכט ס'איז געווען אן אגרימענט אז ער גייט נישט פארן אויף אמעריקע, אבער איך בין ראש ישיבה, איך קאק אויף די תורה, איך קאק חלילה אויפן אייבערשטן און איך קאק אויף יעדן. היינט ווי א גרעסער בעל עבירה א ראש ישיבה איז, אלס א גרעסער אנגענומענער מענטש איז ער, און אזוי ארבעט עס ליידער. איז במילא הייבט זיך יעצט אן א גאנצע מעשה מיט אהער מיט אהין, יצחק לבנה שטערן, אונז זעמיר נישט דא צו הערן פון אים נישט קיין מוסר נישט קיין דברי תורה, ער טאר נישט זיין אונזערע קינדער'ס מנהל און מחנך, ווייל ער איז א שמוץ יא, און איך בעט נאכאמאל די אלע בחורים וואס האבן מיר דעמאלטס געברענגט און וואס האבן געלאזט הערן ווי ער פרעגט וועגן די ווייסע צווישן די פיס, וויל איך ענק בעטן, מאכט זיכער אז עטס שטעלטס עס ארויף אויף פאבליק אינפארמעישן, און עטס זאגטס ווער עס איז, כ'מיין, עטס קענטס מיר זאגן פרייוועט, ווייל איך וויל גיין דערמיט נאכאמאל צו די פאליס. דעמאלטס בין איך נאר געגאנגען צו די קליינע פאליס, און כ'האב נישט געוואלט מאכן גרויסע זאכן, כ'האב נאר געוואלט אז דער שייגעץ זאל נישט רעדן אזוי מיט בחורים, און יעצט וויל איך אים איינזעצן אויכעט. כ'וויל אים מעביר זיין פון זיין פאסטן, ער טאר נישט זיין אין סאטמאר, נאר וואס ער האט א מעלה, זאליקא האט דאך נישט געקענט ווערן סאטמארער רבי, איז געגאנגען זיין טאטע און ער האט זיך אנגענומען און ער האט געשריבן א בריוו מען זאל נעמען זאליקא, איז יעדעס מאל אז ער וויל נישט פאלגן, ער איז מחולק מיט זאליקא, שרייט ער אים כפוי טובה כפוי טובה, דו רשע מרושע אזא שייגעץ בעקסטו, דו ביסט זיך אליין אויך נישט מער ווערט, זאליקא, עניוועי. סאו בקיצור, האט עטס א פראבלעם וואס דא גייט פאר, אז ס'קומען אפאר שקצים, זיי האבן באראבעוועט דעם רבינ'ס בענקל, אין טייטש וואלט אים אויכעט באראבעוועט, אין טייטש וואלט מען זיי אזא שייגעץ טון, מ'האט אזוי אומגעברענגט סאטמער, איך זאג ענק די שונאים האבן הנאה, זיי האבן א גרויסע הנאה, וואס א מין דאס ענק עטס כ'עטס זעצט ארויף אויפן רבינ'ס בענקל, און דאס מעג מען און דאס טאר מען נישט, און אהער מיט אהין, מ'האט געהאלטן אז מ'זאל דאווענען פרייטאג צונאכטס, האט מען דאס אויכעט מבטל געווען, זאליק האט, אה מ'שיקט גוים, צודרייטע חברה. עניוועי, איך האלט אז עטס זאלט נעמען דעם גאנצן ויואל משה, און זאלטס עס אויך ווארפן אין די דאמפסטער, ס'איז גארנישט ווערט, קיינער קוקט שוין נישט אין דעם, עטס האטס אזוי אראפגעברענגט דעם רבי'ן, עניוועי. אונז דארפן זיך יעצט אנהייבן צו שלאגן וועגן די געלטער, אונז גיימיר זיך שלאגן, אונז האמיר נישט קיין מורא, יצחק לבנה שטערן, דו וועסט לויפן חתימות, אונז ברויך מען נישט, יצחק לבנה שטערן דו אפגעריסענע בהמה, דו האסט געברענגט אויף מיר אַכט און דרײַסיק חתימות, יא? איך האב קיין איין רב נישט אנגעקאלט, כ'האב זיי אלע געזאגט סקרו יו אלל, אונז שלאג מיר זיך פארן אייבערשטן, אונז האמיר גארנישט מיט חסימות און גארנישט מיט רבנים, אז דו וועסט צעלייגן יעדן רב וועסטו זען וויאזוי ער איז געווארן רב. דער רב איז געווארן רב ווייל זיין שווער האט געהאט א אומגעלונגענע טאכטער, דער קיוויאשדער, זיין שווער האט געהאט אן אומגעלונגענע טאכטער, א צוריקגעבליבענע מויד. איז ער געגאנגען און האט איהם גענומען פאר אן איידעם, ממילא אז ער איז געשטארבן איז ער געווארן קיוויאשדער רב, ער איז אזוי קיוויאשדער רב, איך בין קיוויאשדער רב, איך האב פאר זיי מורא, איך דערשרעק מיך פאר זיי, א רב קאלט מיך אן דא, יא אבער זיי זענען רבנים רבנים, איך בין אויך א רב, איך האב אונטערגעשריבן אויף אייך זאגט ער, סא איך מוז דיך עפעס פרעגן, דו האסט געהאט ביי די אכצן יאהר הוראה פון ר' פנחס עפשטיין? ווייל טאמער נישט איך האב יא. פארשטייסט? און דו ביסט די רב, פארוואס ביסטו די רב? אבער מיר האט דער אייבערשטער געהאלפן, כ'האב נישט געדארפט אנקומען צו אלע געגנבעטע געלטער, כ'האב געהאט א זיידן ער האט געהייסן דער מהר"ם א"ש, כ'בין אלע יארן געווען אויף אים ברוגז, משונה'דיג ברוגז, ווייל מיין מאמע עליה השלום האט מיר פארציילט, די זיידע האט געבעטן ביים אייבערשטן יעדן טאג נאך ברכת התורה און מיינע קינדער און די אייניקלעך זאלן נישט זיין קיין רבנים, האב איך געזאגט פאר מיין מאמע, ס'איז נאט פעיר. היינט זעה איך וואסערע א טובה ער האט מיר געטון, ווען נישט וואלט איך שוין געווען אונטערגעשריבן אויף טרייפענע פלייש און אויף טרייפענע דאסן און אויף טרייפענע גיטין און אויף וואס דו ווילסט טרייפען, פארוואס? ווייל מען זוכט א מענטש וואס ער איז א כלל טוער. כ'האב אזא הנאה אז כ'בין נישט קיין רב, ווייל א רב איז א דרעק און אן עקל. יעצט לאמיר צוגיין צו די זאך. אונז האמיר זייער א שווערן דור, דאס איז ריכטיג, שוין אמעריקאנער געבוירענע, זיי האבן שוין נישט געזען קיין פריעריגע ערליכע אידן, כ'רעד נישט פון צדיקים, אפילו אן ערליכן איד, איך האב געהאט א רבי'ן, אונז האמיר עם אלע געקענט, מ'האט אים געהייסן ר' מיילעך הגדול, ר' מיילעך לאנדא, מיין טאטע האט מיט אים געלערנט בחברותא אין יארמאט, אין פעהער יארמאט, ווען דער איד האט געטאנצט לכה דודי האב איך געפילט אז ס'איז שבת, איך זאג ענק די אמת, נאך היינט ווען איך הער מ'זינגט לכה דודי דערמאן איך זיך ווי ער האט זיך אויסגעדרייט און געטאנצט, ווער ס'געדענקט עס, איז געווען פשוט'ע אידן, נישט געווען קיין בעל מדריגות, כ'מיין ס'איז געווען בעל מדריגות אבער ס'איז געווען וואוילע אידן, גארנישט אין קיין מזרח שטאט, נאכדעם איז געווען נאך אסאך אזאלכע מלמדים וואוילע אידן, ערליכע אפגעהיטענע אידן נישט געטאטשט אונזער פופיק און נישט געשטופט זייער פופיק אין אונזער פיסק און אין די מחילה און אסאך אזאלכע. איז למעשה דאס זענען די מלמדים וואס עטס האטס נישט געזען. וועם האט עטס געזען? נאכאמאל שלמה יענקל געלבמאן בהמה און נאכאמאל דעם אנדערן בהמה און משה טעראריסט פרידמאן און פארטיג דאס האט עטס געזען. יעצט איז דא דא א יונגערמאן וואס איך וויל אים ארויפלייגן ער רעדט זיך אויס און ער וויל אונז מסביר זיין אונזער דור. און איך וויל אים מסביר זיין אז ער ווייסט נישט. יונגערמאן דו ווייסט נישט. איך וויל דיר מסביר זיין, פונקט ווי דו האסט ליב געהאט א פופיק און דו האסט ליב געהאט א פרוי און דו האסט ליב געהאט א גוטן סטעיק און דו האסט ליב געהאט חיבוק ונישוק מיט דיין ווייב, וואס דו מעגסט אבוויעסלי ווען זי איז ריין און ווען דו קומסט נישט צו צו קיין זרע לבטלה. אונז זעמער אויך אזוי אויפגעוואקסן, ווילסט וויסן נישט נאר אונז נאר אלע מלמדים אין סאטמאר זענען אזוי אויפגעוואקסן און אלע ערליכע אידן זענען אזוי אויפגעוואקסן, נאר ס'איז דא קדש עצמך במותר לך.

כ'דארף פשוט פארציילן אז יעדע אינגערמאן וואס איז היינט חתונה געהאט, פֿינף און זיבעציק פראצענט, האט שוין געזען האט שוין געזען שמוץ אין זיין לעבן, האט שוין ערגעץ געזען, ס'איז אים אויסגעקומען צו זען שמוץ, ס'איז שוין נישט אזוי ווי די עלטערע דזשע, ס'איז נישט אמאל מ'האט נישט געדארפט, מ'דארף שוין היינט נישט פארן קיין מאנהעטן, מ'דארף שוין היינט נישט פארן איבערן וואסער, היינט האט עס יעדער אין כולל אין בית כסא. רבי שמואל ניימאן פאנגט אן זיינע שיעורים ווען ער רעדט פון די נושאים אזוי, אז אמאל האט מען נישט געדארפט רעדן, באט היינט טרעפט עס יעדער אויף די אינטערנעט. סאו דיין בחור, צו דיין אינגערמאן, צו וועם דו האסט חתונה געמאכט די לעצטע צען יאר, האט געוויסע שאלות וואס ער וויל וויסן די ענסער. ער וויל וויסן צו ער מעג דאס, צו ער טאר דאס, צו ער מעג דאס און נישט, און אז נישט, ווייסט ער נישט וואס איז רייט און וואס איז ראנג. און פאר רבי זלמן לייב פילאפ קען ער דאס נישט פרעגן, ווייל רבי זלמן לייב פילאפ ווייסט נישט וואס דאס איז. פארשטייסט? און אז ער העט גיין צו רבי חיים דוד כץ, העט אים רבי חיים דוד כץ פרעגן, איך פארשטיי נישט וויאזוי קומט דיר אריין אזעלכע משוגעת'ן אין קאפ. באט די אמת איז. אז רוב פון אונז דזשענערעישן, רוב פון די עולם ביז די פון די צוואנציג ביז די דרייסיג, פון די דרייסיג ביז די פערציג, האט שוין געזעהן דאס, האט שוין דיסקאסט דאס, און האט פופצן פרענדס וואס זענען אין די זעלבע יא ווי אים, און ווען ער גייט צו א טיי אוונט רעדט מען פון דעם. יעצט עטס כאפטס עס נישט ווייל עטס זענטס העכער פופציג אדער העכער זעכציג אדער העכער פערציג אפילו און עטס ווילטס נישט לעבן מיט די פאקט, אז די היינטיגע דזשענערעישן האלט דארטן ווייל עטס האלטס אז ס'איז זייער בעד און ס'טאר נישט דארט האלטן באט די אמת איז אז ס'איז גא כ'ווייס נישט צו ס'איז שלעכט אדער גוט כ'ווייס אז גאט האט עס געמאכט ער האט געמאכט די אינטערנעט ער האט אונז אלע געגעבן עקסעס דערצו און ער בעט אונז זאל מען לייגן א פילטער איך פערזענדליך האב א פילטער איך האב טעג איך האב אפילו נישט קיין טעלעגראם סאו כ'ווייס נישט וואס דארט גייט פאר יעצט יעצט עטס האלטס נישט ביים כאפן וואס דא גייט פאר און דו פארשטייסט נישט אז דו ביסט א דו ביסט א פארט פון איינע פון די מענטשן.

און דו האלטסט אז שמואל ניימאן איז א חזיר, צו ער איז ווייניג ווייניגער וויכטיג ווי זלמן לייב פילאפ זאלסטו וויסן אז פון מיין דזשענערעישן איז נאך קיינעם נישט בייגעפאלן צו גיין ווייזן א שמאטע פאר זלמן לייב פילאפ וועגן מען ווייסט אז ער העט עס אסר'ן אונטער א האלבע מינוט, מען העט ענדערש גיין צו שמואל ניימאן. די גמרא זאגט שוין אז דוד המלך איז געזיצן א גאנצע טאג און געטרייט צו מתיר זיין, מתיר זיין, שטייט נישט אסור זיין, דוד המלך איז געזיצן און געטרייט צו מתיר זיין א פרוי אויף איר מאן, יא? און פון רבי חזקאל איז דא א באקאנטע מעשה אז מען האט אים גענומען דריי פיר שעה, צו מתיר זיין איינעם ווייל ער האט געזוכט די היתר נישט די איסור. מיך האט פארציילט א אינגערמאן וואס איז געפארן געפארן וועקעישן צו צו צו מעקסיקא צו קענקון מיין איך איז געווען און ער האט געקאלט ר' חיים דוד כץ האט אים געפרעגט וועגן א מקווה. ר' חיים דוד כץ אדער איינער פון די אנדערע דיינים איך געדענק נישט די נאמען האט אים געזאגט וואס הייסט פארוואס גייט אפילו א אינגערמאן אויף אזא פלאץ? גאד דעם איט איך האב דיך נישט געפרעגט פארוואס איך בין געגאנגען איך האב דיך געפרעגט וואס איז די הלכה? קענסט מיך ענטפערן הלכה אדער נישט? מיך האט פארציילט א אינגערמאן וואס זיין ווייב האט געהאט א פראסידזשער און זי איז נישט געווען געזונט און ס'איז געקומען בלוט א גאנצן טאג איז ער געגאנגען צו איינע פון די דיינים, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען, איינע פון די דיינים וואס האבן אונטערגעסיינט, און ער האט געפרעגט וואס ער זאל טון, האט ער געזאגט האט ער געזאגט קודם האט ער נישט געוואוסט וואס דאס איז די פראסידזשער, און ווען ער האט אים מסביר געווען וואס די פראסידזשער איז האט ער גראד גע'אסר'ט. שוין, ס'איז דורך דריי וואכן, דאס ווייב ס'קומט איר נאכאלץ בלוט איז ער אריבערגעגאנגען צו צו ר' שמואל ניימאן,

וואס יעדער איינער גייט, וואס יעדער קוקט ארויף, זאל פלוצלינג האלטן שטיל, דעטס איט, כ'האב דיך ליב, ביי. יעצט דאס וואס דו זאגסט איז זייער זייער ריכטיג, איך וויל דיר זאגן, דו זאגסט אז דו ווייסט נישט וויאזוי אונז, און דו ווייסט נישט, אונז זעמיר שוין עלטער, לאמיר דיר זאגן, וואס דו גייסט יעצט דורך, זעמיר אונז אויך דורך געגאנגען, אונז האמיר געהאט דעם זעלבן יצר הרע ווי דו, גארנישט קלענער, די גמרא זאגט ווען נישט דער יצר הרע וואלט מען נישט געבויט קיין הייזער, וואלט מען נישט חתונה געהאט, אויב מען האט חתונה געהאט איז א סימן אז מען האט געהאט דעם זעלבן איטש פונקט ווי יעצט, נאר וואס, דער חילוק איז געווען אזוי. דער חילוק איז געווען אז ביי אונזערע צייטן זענען געווען די עלטערן נישט אזוי געלערנט, זענען געקומען נאך היטלער'ס מלחמה, און מען האט זיך נישט געקענט אזוי אויספרעגן, די היינטיגע דזשענערעישן זענען זייער אן אויפגעקלערטע דזשענערעישן, ווען אונז האמער א קאלד נעמען אונז נישט טשיקן זופ אזוי ווי אינדערהיים, מען נעמט ווייטעמין סי, און אונז זעמער מורא'דיג אויפגעקלערט. אנבעליוועבל! קוק למשל דער צייטונג דער איד, דער בלאט, זיי האבן זיך נישט וואס צו שעמען פאר קיין שום גוי'אישע צייטונג, זיי זענען אפ טו דעיט, ס'איז דא עפעס א אינגערמאן וואס ער געט ארויס ווינדערליכע זאכן, און די זאכן יענע זאכן, פון רידערס דיידזשעסט און פון אנדערע, פאפולער מעקעניקס, פאפולער סייענס, דו ווייסט ווי געלונגען די מענטשן זענען? אזוי ווי דער עלטערער דור האט נישט געקענט קעיטערן פארן יונגן דור וואס זענען געווען נעבעך. היטלער'ס געליטענע, און אינדערהיים איז אויך נישט געווען קיין סאך, א איד האט מיר געזאגט, אין אונגארן האט מען געוואלט מחלל שבת זיין און אין פישפיקלאדאן האט מען געמוזט גיין שבת רייסן גראז פון דער ערד, ווייל א אנדערע מלאכה איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען גארנישט, נישט געווען קיין אויוון צו באקן, נישט געווען נעבעך גארנישט, און אפילו דאס האט מען אויך נאר געקענט ווען ס'איז געווען זומער, ווייל ווינטער נישט געווען קיין גראז. די טרענזישאן פיריעד איז א דורכגאנג פון דעם פריעריגן דור וואס זיי האבן געוואוינט אין. קליינעם פארשפארטן יוראפ ביזן אפענעם אמעריקע, דער טרענזישאן פיריעד האט אונז געהארגעט אויף טויט. לאמיר זיך נעמען צו די זאך. דא א מיידל, זי פרעגט א ערנסטע שאלה, פארוואס מוז די אויבערשטע באטן זיין צוגעקנעפלט? זי איז דאך גערעכט אז זי האט אונטער דעם אן אונטערהעמד, פארוואס מוז די אויבערשטע באטן אויך זיין צוגעקנעפלט? זי האט א גוטע קשיא. יעצט די ענפער איז מ'דארף קוקן צו די אונטער העמד דעקט טאקע צו אלעס צו נישט. אויב ס'דעקט אלעס צו, דער'ס נאו ריזען פארוואס מ'מוז צוקנעפלן דעם אויבערשטן קנעפל. און טאמער נישט, טאמער מ'זעהט יא ארויס, דעמאלטס דארף מען עס צוקנעפלן. דארף מען מסביר זיין דעם מיידל שיין. האסטו א געהעריגן אונטער העמד וואס דאס טוט צודעקן די בריסטן מיט אלעם מ'זאל נישט קענען טשיטן און אריינקוקן אין די זייט, דעמאלטס דארפסטו נישט. און טאמער נישט דארפסטו יא. איז געגאנגען סאקמער קאקמער און זיי האבן גענומען דאס מיידל און זיי האבן איר געזאגט דו מוזט האבן א ספעשל מענטאר א טוטאר זאל דיך אויסלערנען אידישקייט און זיי האבן נישט געטראפן אין גאנץ סאקמער קאקמער א געלערנטן מענטש מער ווי שטעל דיר פאר נחמיה וועבערמאן דעם סאקמער רב'ס דרייווער א שייגעץ געווען אלע יאר במילא איז דער טרענזישען פיריעד האט נישט געטויגט. די מיידל האט נאך ווייטער די שאלות, און די סוף איז געווען, מ'האט איר גערעיפט, מ'האט איר אפגעטון כל דבר אסור, זי האט צובראכענע צוהארגעטע נשמה, קיין מענטש וועט זי שוין נעבעך קיינמאל נישט זיין. אונז האמיר געטון פאר אידישקייט, פארן אייבערשטן זאגט מען וואס ווילסטו פון אונז, אונז זעמיר דאך צדיקים, פאר עם האט מען פארקויפט בולשיט סטאריס א גאנצן טאג, דער טרענזישן פיריעד האט אונז געהארגעט. יעצט למשל, לאמיר זאגן א מענטש ווי איך, יא? ווען עס איז געקומען איך זאל דארפן זוכן פרנסה, האט מיר מיין מאמע געזאגט, מיין מאמע איז געווען זייער א געלערנטע פרוי, זי האט געזאגט, נחום, קען נישט יעדער זיצן אויף וועלפעיר ביקאוז יו וויל דריי אוט די סיסטעם, וואס ווילסטו איך זאל דיר געבן געלט זאלסט דיך גיין לערנען? זאג איך, מאמע איך וויל זיין אקאונטינג, איך האב זייער ליב אקאונטינג, איך האב ליב חשבונות און נישט פילאסעפי, זאגט זי, דא האסטו געלט, זאג מיר וויפיל ס'קאסט און גיי לערן דיך, איך האב ברוך השם געלעבט פון דעם אלע יארן, ברוך השם חתונה געמאכט קינדער, איך האב ברוך השם חתונה געמאכט אייניקלעך פון דעם. דאס זעלבע האט זי געזאגט פאר מיין אנדערן ברודער אויך. ער האט געזאגט, וואס ווילסטו? איך וויל נישט, איך וויל זיין א קאמפיוטער פראגרעמער. איז געווען א קאמפיוטער פראגרעמער אלע יארן, שוין חתונה קיין עין הרע, א שטוב מיט איבער א מנין קינדערלעך, אלעס ברוך השם חתונה געמאכט אן א חובות. פארוואס? ווייל מען דארף וויסן, דער טרענזישאן פיריעד האט נישט געטויגט ביי יעדן. למשל מיין טאטע, זאל האבן א ליכטיגן גן עדן, איז נישט געווען אזא אויסגערעכנטער מענטש. מיין טאטע האט נישט געקענט דריי ווערטער אויף ענגליש. ער איז געווען אין א שאפ, ער האט זיך פארדינט זיין פרנסה, און אים האט נישט אינטערעסירט. די מאמע האט געוואוסט, ניין, מען דארף עפעס האבן א תכלית פאר די קינדער אויך. און די זעלבע איז געווען מיט אסאך אנדערע מענטשן. מענטשן האבן געזאגט פאר די קינדערלעך, לערן דיך א פאך. איך האב געזאגט פאר מיינע קינדער אויך. איך האב געזאגט, קינדערלעך, קען נישט יעדער זיצן אויף וועלפעיר, יו וויל דרעין די סיסטעם. איז האב איך איין זון און ברוך השם, אין די מעדיקל פיעלד זייער גרויס, איך האב א טאכטער וואס איז יעצט געווארן א סייקאלעדזשיסט, א געלערנטע סייקאלעדזשיסט פאר קראנקע מענטשן אין סקול, און ס'איז זייער א הויכע פאזישן, מ'צאלט גוט, ס'קאסט אסאך געלט, ס'איז געווען אכט יאר ארבעט, געגאנגען אין קאלעדזש, און נאכדעם האב איך נאך איינער וואס האט א דעגרי, און נאך איינער, אלע קיין עין הרע האבן זיי, פארוואס? ווייל איך האב געטענה'ט יו קענט ליוו אויף לופט, דאס האבן אונזערע עלטערן נישט פארשטאנען ווייל אינדערהיים איז דאס נישט געווען, און ממילא. האבן זיי נישט פארשטאנען וויאזוי צו באהענדלען אונז, מילא אז זיי האבן אונז נישט פארשטאנען וויאזוי צו באהענדלען האבן זיי אויך נישט פארשטאנען וויאזוי די גאס אין מאנהעטן זעט אויס, איך געדענק איך האב געארבעט אין מאנהעטן איך האב געהאט צען דזשאבס, איך מיין צען מיין איך צו זאגן איך האב געהאט אקאונטינג אין צען אפיסעס, אין יעדע גאס ווי דו ביסט געגאנגען איז עס געווען דילענסי קארנער באווערי האבן דיך זיבעצן מיידלעך אפגעווארט און געזאגט העלאו יו וואנא קאם אוט, דאס איז געווען גאנץ מאנהעטן איין שטיק בית זונות, היינט איז צו טייער די ריעל עסטעיט זוכן זיי זיך ערגעץ אנדערש. אבער וועלעכן טאג אין יאר דו האסט געוואלט נכשל ווערן מיט א גוי'טע האסטו געקענט, דער וואס נאו פראבלעם, די פאליס האבן דיך אפילו נישט געכאפט, די גוי'טעס פלעגן זאגן אז אונז האבן נישט קיין פראבלעם, זיי צאלן אפ די פאליס, נאכדעם בין איך געווען אמאל אין די בראנקס האב איך געפירט א גרויסן פאבריק, איז געווען ס'האט געהייסן סין סיטי, דו האסט נישט געקענט דורך גיין די גאס נישט בייטאג און נישט ביינאכט, זאלן דיך נישט אפשטעלן צען פופצן האלב נאקעטע גוי'טעס און פרעגן יו וואנא גאו אוט? יעצט, די אידן פון דער היים זענען נישט געווען צוגעוואוינט צו דעם, ווייל אין די גרויסע שטעט אפילו איז געווען בתי זונות, אבער נישט אזוי אפן, נישט אזוי ווי מען זאגט יעדער איז עקספאוזט צו יעדן, געווען פראפעשענעל זונות, מען האט זיי אהיימגערופן, און דאס האט דער עולם נישט געכאפט אז דא איז דא אן אינטיירלי דיפרענט טשעינדזש. געהאט אמאל א אינגערמאן, זיין ווייב קאלט מיך אפ אז דער אינגערמאן האט נישט אהיימגעקאלט שוין פֿיר שעה, זי ווייסט נישט וואס צו טון. בקיצור, דער סוף איז געווען, זי קאלט מיך צוריק אז ער האט אפגעקאלט, אז ער איז זיצט דא, מען האט אים עפעס, ער האט די דרייווער לייסענס איז געווען עקספייערט און מען האט אים איינגעזעצט. פרעג איך וואו? זאגט ער עפעס אויף א הונדערט און פֿערסט סטריט און פֿערסט עוועניו. זאג איך פאר די פרוי, הער מיך אויס, גיי נישט אראפ דארטן, דארט איז דא א בתי זונות. מען האט אים איינגעזעצט דארטן ביי די פאליס. זאגט זי, ניין ס'נישט אמת מיין מאן איז א צדיק, זאג איך אים, פיין גיי אראפ, זי קומט אריין און נעמט זיך שרייען אויף די פאליס, וואי דידנט יו לעט מיי האזבענד קאל האום פאר טרי פאר אווערס, טעטעטעטעטעטע, וואי דזשאסט ביקאוז היז לייסענס איז עקספייערט, קומט ארויס א שמוציגע שווארצע גויטע, ס'האט איר געפעלט די באק טיט פארנט, זי האט אויסגעזען אזוי אז נאך זיבעציג יאר נישט טאטשן א נקבה וואלט איינער זי נישט געטאטשט, ס'האט פון איר געשטינקען ווייל זי האט געשלאפן מיט זעכצן מענער די גאנצע נאכט. און זי געט זיך א רוף אן פאר די פרוי, וואט, וועיט היז לייסענס וואז עקספייערט, יו סי מי, איים א הוקער פאר די פאליס ענד הי עסקד מי טו גאו אוט וויט הים, דו פארשטייסט? דעם מין טרענזישן אריינצוקומען אין אזא פרייע גרויסע שטאט ווי אלעס איז געווען אפן, אונזערע עלטערן האבן דאס נישט געכאפט, און ווען זיי האבן עס שוין יא געכאפט האבן זיי געהאלטן מיין זון העט נישט טון אזא זאך. במילא איז דער חינוך איז געווען, ס'איז געווען צען דזשענערעישאנס געריקט און דער חינוך איז געווען נישט צו די זאך. אז א מיידל וויל גיין אין סקול און מען צאלט סקולינג און זי וויל פארשטיין פארוואס די אויבערשטע באטן מוז זיין אפען דארף נחמיה זי טוטערן אז זי איז א שוואך קינד, א שוואך קינד מיינט אין אידישקייט, און דעיס איז וואס איך טענה די גאנצע צייט, ווען עטס וואלטס מיך געפאלגט נאך צוואנציג יאר צוריק וואלט עטס געהאט אזא מין הצלחה, כ'האב געטענה'ט אין יעדן חדר מוז מען אריינשטעלן סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט. ס'דא איין ראביי וויינבערג, ער פלעגט נעבעך אלע סאטמארע דראפ אוטס פלעגט ער ראטעווען, מיקי, מיקי וויינבערג האט ער געהייסן, איז האט ער מיר געזאגט, אלל יור סאטמארע גארבידזש איי פיק אפ ענד איי מעיק מענטשן אוט אוו דעם, און אזוי גערעכט געווען. בקיצור, סאטמאר האט נישט געוואלט פעיסן ריאליטי אז אין די ישיבה מוז זיצן א מענטש, וואס דער מענטש זאל הערן פון א בחור, זאלסט וויסן כ'האב א גרויסן איטש צו מאכן משכב זכר ענד איי ניד העלפ. דאס האבן זיי נישט געוואלט, א רעדער כ'על עס באהאלטן, כ'על לאזן די אינגערמאן די בחור'ל זאל מאכן משכב זכר, און און און עס זאל זיין פארפאלן, אדער ווען א מיידל איז אהיים געקומען און זי האט געזאגט טאטי איך ווייס און עטליכער טאטי איף יו נאט גאנע מערי אף מי דיס יער זאלסטו וויסן גיי איך ווערן א זונה, און די טאטע האט עס געזען מ'דארף זיך צואיילן און מ'האט עס געטון צו די זאך, טאמער איז אבער געווען חכמים האבן זיי געזאגט נאו איך זוך נאך דעם תלמיד חכם און יענעם, און די זענען נעבעך ארויסגעגליטשט, דעם אהיים געקומען מיט גויטעס מיט שווארצע מיט אנדערע, פארשטייסט?

סוף איז געווען אז יענע שווארצע איז נישט געווען אזוי סטאביל און זי האט זיך צוקריגט מיט אים, זי האט אים ברוך השם איבערגעלאזט און ער האט געהעריג חתונה געהאט. די זעלבע איז געווען ר' נתן יאסל איז געווען אונזער מנהל, איינע פון זיינע אייניקלעך זענען אהיימגעקומען מיט בלויע חאקי הויזן און זי האט זיך גענומען וויינען נתן יאסל'ס ווייב וואס איז מיט אים דא, איך דארף אויסוואשן די הויזן זאגט זי וואש עס אויס און בייס דיר אין די ליפן, און די סוף איז געווען זי האט אים צוריקגעברענגט. מען האט געדארפט וואטשן אויף די אלע זאכן, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל טוהן אין דעם, און ווען א בחור'ל האט געהאט פראבלעם איז נישט געווען צו וועם צו רעדן, אז די מיידל וויל וויסן פארוואס די אויבערשטע באטן מוז זיין צוגעקנעפלט, איך וואלט אויך געוואלט וויסן פארוואס, איך ווייס איך האב נאך אין מיין לעבן נישט צוגעקנעפלט די אויבערשטע באטן, איך האב עס נישט ליב, ס'איז טו טייט, כאטשיג איך גיי מיט א גרויסע סייז, סאו די מיידל מעג וועלן וויסן.

פון לעיקוואוד איז ער געקומען ביי אונז ווערן א מנהל פאר בחורים? משוגענער, פארוואס האט דיך לעיקוואוד נישט געהאלטן? גייט מיט א קריעת ים סוף הוט, שטעל דיר פאר, ווער ברויך דיך? און נאכדעם איז געקומען דער קלאר מיט די אלע משוגעים, און זיי האבן זיך אנגעהויבן אריינצורייסן אין עולם, און ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיי זאגן געט אוט אוו דיס קאמיוניטי, אונז ברויך מען דיך נישט, אונז קען מיר נישט לעבן אן קלאר, אונז קען מען אים אפילו נישט, א משוגענער, א צעחושטע בהמה. און דאס איז אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם איז נישט דאס וואס דו מיינסט, דו מיינסט דאך אז אונזער פראבלעם איז אז אונז פארשטיין מיר נישט ענק. איך וויל דיר עפעס זאגן, לערן דיך אויס נאכאמאל. דו האסט ליב, די גמרא זאגט אל תאמר אי אפשי בבשר חזיר אלא אפשי והקדוש ברוך הוא אסרה. דו האסט ליב א גוטן פעטן העם און עגס? מסתמא נישט, האסט קיינמאל נישט געגעסן, ווייסטו נישט וואס דאס איז. דו האסט ליב א גוטן סטעיק? יא. אונז האבן מיר אויך ליב געהאט, היינט האבן מיר עס אויך ליב, נאר היינט קען מען שוין נישט וועגן געזונטהייט, קאלעסטעראל, מיט אנדערע קראנקהייטן, אבער אונז זעמיר גארנישט אנדערש אויפגעוואקסן ווי עטץ, אונז האבן מיר אויך געווארט אז די פרוי זאל גיין אין מקווה, מען האט מיר געפייגערט ביז מען האט איר דערזען אינדערהיים נאך די מקווה, דאנט טינק דיפרענט, איט וואס אלל די סעים, און אזוי איז געווען יעדע זאך, און אזוי זעמיר אונז אויך אויפגעוואקסן. דער חילוק איז אז אונז האבן נישט געוואלט פעיסן ריאליטי, אבער די וואס זיי ווייסן, למשל איך האב אלץ געזאגט פאר די אלע מלמדים מיט מגידי שיעורים מיט ישיבה פירער, עטס דארפטס אנהייבן צו פעיסן ריאליטי, וואס עטס זענטס דורך ביי די צוואנציג גייען די בחורים יעצט דורך, עטס זענטס שוין פופציג עטס כאפטס נישט וואס די פראבלעם איז, און דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין פארן עולם, מען מוז אריין שטעלן אין יעדע תלמוד תורה און אין יעדן מיידל סקול מענטשן וואס זיי פארשטייען. וויאזוי צו רעדן מיט קינדער, ס'איז דא סייקייטער סייקאלעדזשיסט, איך ליין כסדר אויף די בלאגס און איך ליין אין ארץ ישראל אין די צייטונגען, ס'איז דא איינער ראטה, נישט דער יואלי ראטה, אן אנדערע ראטה, איז א מורא'דיגע פיינער סייקאלעדזשיסט, קען ליינען זיינע ארטיקלען, דארף אנהייבן צו טוהן צו די זאך, און נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ווען איינער זאל ענק זאגן אז ער האט געלערנט מהרש"א און ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין מלמד אויף גמרא רש"י תוס' זאלסטו וויסן ער איז א ליגנער ווייל ער קען נישט פארשטיין אפילו די עברי פון מהרש"א. דאס אלעס מוז זיין איבערגעגעבן פון א רעבין צו תלמידים, און די זעלבע זאלט איר פארשטיין ווען דו שיקסט א יונגל אין חדר און דו מיינסט אז דאס יונגל וואקסט פון זיך אליינס, זאלסטו וויסן ער טוט גארנישט אויף אין דעם חדר, מ'מוז מיטהאלטן, מ'מוז פילנעווען, מ'מוז גיין צום מלמד, און מ'מוז אויכעט רעדן צו דעם יונגל, זאג מיר איינער טאטשט דיך ווי מ'טאר נישט? איינער באדערט דיך דעם פופיק? איינער רופט דיך זאלסט קומען ערגעץ אראפ טראגן ספרים אין בעיסמענט? די אלע זאכן דארף מען רעדן זייער אפן מיט די קינדער ווייל ס'איז א דור פרוץ, ס'איז מסתמא אלץ אזוי געווען, דער שומר אמונים ברענגט אז אין זיין צייט איז אויך אזוי געווען, ער האלט אז וועגן דעם איז געקומען די צווייטע וועלט מלחמה, און ער ברענגט א תנא דבי אליהו וואו די תנא דבי אליהו ברענגט אז ס'איז געווען עפעס א שטאט, איך מיין ס'איז פרק י ח, ס'איז געווען עפעס א שטאט מיט אזויפיל גאסן מיט אזויפיל תלמוד תורה'ס, ס'איז געווען אפאר טויזנט תלמוד תורה'ס, אפאר יאר שפעטער גייט אליהו הנביא דארטן דורך און ער זעט ס'איז אלעס חרוב געווארן, ס'איז נישט געבליבן נאר דריי מענטשן פון דארט. האט ער אנגעהויבן זייער צו וויינען, זאגט ער, רבונו של עולם ווי איז דיין רחמנות? פרעגט דער אייבערשטער אליהו, נו און דו ווייסט וואס איך האב זיי געהארגעט? ווייל זיי האבן אלע געמאכט משכב זכר, זיי האבן אלע געזינדיגט מיט עריות, די קינדער צווישן זיך, און קיינער האט זיי נישט געזאגט קיין ווארט, און ס'איז געווען מעשה מעלה סדום האב איך זיי אלע געהארגעט. דאס זאגט דער שומר אמונים, דאס איז געווען די צווייטע וועלט מלחמה, זאגט ער, ביודעי ומכירי קאמינא, איך ווייס, ער זאגט, איך בין געווען א רב אין דער היים וואס האט זיך אפגעטוען חאזעריי מיט זנות אין די תלמוד תורה'ס און איבעראל, און געווען א שרעק.

און אזוי איז עס געגאנגען. יעצט אונז וויל מיר אז מען זאל פארגעסן פון די אלע זאכן, דאס ווארט רב זאל מען גיין דעמאלטס ווען מען זינדיגט מיט א גוי'טע און מען זאל פרעגן דעם רב וויאזוי האסט דו תשובה געטון איך וויל אויך תשובה טון, אדער דען דעט זענען זיי גארנישט ווערט, זענען דרעטליגער, זענען גנבים, זענען עקסטארשעניסט, דו קענסט ביי זיי נישט געהאלפן ווערן, דו קענסט דאך נאר מיט זיי קריגן און דעטס אלל. און אז איינער וויל זיך אנרייצן נעמט ער אזא יצחק לבנה שטערן און רייצט אים אן אויף שמילי ניימאן. יצחק לבנה שטערן איז קיין רב נישט, ער איז דער גרעסטער ביליגסטער שייגעץ וואס לאנדאן האט פארמאגט. מ'האט אים ארויסגעפירט פון דארט, מ'האט אים ארויסגעווארפן ווי א הונט, זיך קומען בעטן דא ביי זאליגאן. יא, איז ער געקומען דא און ער איז געווארן נאך א גאנצע, ער האט נאך אויף די קינדער איינגעשטעלט. ווי לאנג האט ער זיי צו שאופערן די באלאוני אין דעם האט נאך די רבי מיט זכרונו לברכה געשטעלט אז ער טויג נישט געט ריד אוו הים. און טאמער העט עץ דאס נישט טוהן, זאלט עץ נישט האבן קיין טענות אז אונז פארשטיי מיר ענק נישט, אונז פארשטיי מיר ענק גוט. ס'איז דא רשעים וואס זיי ווילן נישט צולאזן, ווייל זיי ווייסן אזוי ווי די מרגלים, די מינוט מ'גייט אריין אויף ארץ ישראל העט נישט זיין מער קיין נשיאים, ס'העט נישט זיין קיין שיינע אידן, ס'העט אלעס פארן ווי ס'דארף צו זיין. דער רבי זכרונו לברכה, דער דברי יואל געווען א קלוגער איד, הערץ פרענקל געווען אן אגודיסט, ער פלעגט נאך גיין צו די אגודת קאנווענשאנס נאכדעם ווען ער איז נאך געווען, ווען ער איז שוין געווען אין סאטמאר איינגעשטעלט, דער רבי געוואר געווארן האט אויף אים געשריגן, און דער רבי האט געוויסט איך מוז אים האבן, כ'האב נישט קיינעם ווער ס'קען ענגליש, טו איך אן עבירה לשמה, ער האט געוויסט ווי איין און ווי אויס, נעם איך אן אגודיסט, און אזוי איז געווען מיט אלע איינגעשטעלטע ביים רעבן, אפילו דער רבי האט געהאט טענות אויף דעם מיט אויף יענעם, אבער ער האט געזען אז אנדערש וועט עס נישט גיין, האט ער אראפגעשניטן דעם עפל, אויב מען דארף דעם עפל שניידט מען אים אראפ פון בוים, אבער דא האט מען אונז אריינגענומען משוגעים, צודרייטע חברה, איינער מער משוגע ווי דער צווייטער. פרעמדע מענטשן וואס האבן אין ערגעץ נישט געטראפן א דזשאב און אונז דארף מיר זיי אויסהאלטן, אונז דארף מיר פון זיי ליידן, ווער זענען זיי און וואס האמער אונז מיט זיי? א באנדע דר'ערד-ליגערס! סאו יונגערמאן פארשטיי גוט, ס'איז נישט אונזער פראבלעם, אונז האמער די מצב ארויס בעסער ווי דו מיינסט, איינציגע זאך איז, ס'איז שווער איבערצודרייען א סיסטעם אין איין טאג, ווייל ס'האט מיך גענומען באלד צען יאר אז מ'זאל נישט אריינשטופן קיין קינדער דעם פיתיק. יו וואודענט בעליוו דיס. און אויכעט נישט ווייל זיי האבן מורא פאר נחום ראזענבערג. אלס נחום ראזענבערג וואלטן זיי זיך אן עצה געגעבן. זיי האבן מורא ווייל זיי זעען מ'זעצט איין. מ'האט יעצט אין ירושלים אויך איינגעזעצט א טאטן. פאריגע וואך און די וואך מיט ז. מ. אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן. און אין אמעריקע פייט מען אונז אויך. און אז ס'איז געקומען דער שייגעץ ראזענבוים איז געקומען מיט זיין טאטן און איז געזעסן אויבן אן דעם שבת ביי עפעס א.

און דאס איז וואס דא גייט פאר, און יעצט איז געקומען משה אלי' טייטלבוים, משה אלי' אויף דיר בין איך מער ברוגז ווי אויף יעדן, נעמסט דעם ווינער רב וואס ער הייסט א שיינער איד, ער קאלט מיך אפ איך זאל דיך אראפ נעמען, האב איך אים געזאגט איך נעם אייך נישט אראפ, פרעגט ער ווער, פרעגט ער זאגט ער איך בין א רב, זאג איך איך האב דיך אין דר'ערד מיט דיין רבנות, זאגט ער איך האב א דעת תורה, זאג איך אים פאר דיין קהילה וואס האט דיך געוועלט, ווי קומסטו אונז צו נעמען דעם ווינער רב און אזוי דערנידריגט, ווייל ער האט דיר פארקויפט אפאר הייזער דארט אויף בראדוויי? שעים אן יו אל. סאוי הערסט אינגערמאן, אונז האבן נישט קיין פראבלעם אז אונז פארשטייען מיר נישט, אונז פארשטייען מיר גוט, נאר אונז שלאגן זיך אויף יעדע נארישקייט, ווען איך לאז יעצט איבער א ביכל, איך לאז מירטשעם איבער די גאנצע מלחמה אין א ספר, ווען איך לאז איבער א ביכל און דארט גייט שטיין אז איך האב מיך געדארפט שלאגן צען יאר אז מען זאל נישט מאכן משכב זכר מיט קינדער, זאג מיר ווער ס'וועט מיר גלייבן? צען יאר ארום וועט מען לאכן פון מיר, און וואר? נאר גארנישט, אבי מען טאטשט נישט קיין קינדער. סאו איך האף אז דו הייבסט מיך אן צו פארשטיין. יעצט וועט עטס האבן נאך איינעם א הבהרה. די בהמות די רשעים האבן אונטערגעשריבן אז זיי ציען צוריק, אויך נישט צו ציען צוריק, ווייסט אזוי יעדער אברך ירא שמים זאל זיך טרעפן, קענסט דאך די אלע זאכן. איז אזוי, מיט די פון די רבנים וויל איך נישט רעדן, אריה מלכיאל קאלטער איז דאך סתם א הינט, האט איבערגעלאזט א ווייב דארטן אין ארץ ישראל ווייל ער האט געדארפט זיין דא ראש ישיבה. און יוסף מנחם באבד, ער איז א מורה צדק אין וויזשניץ, אז ער איז סרול האגער'ס א רב. דיין ווייסט דאך ווי מ'האלט יעצט דער שוסטאל, ער האט געוואוסט אז מ'איז מזנה דארטן, די געווען זונות אין לעיקוואוד, אונז האמיר גערעדט מיט אים, ער האט זיך אויסגעלאכט, נאכדעם איז דא דער שיע רובין, ווער איז ער עס אונטערשרייבן בכלל, ער האט אמאל געלערנט, ער האט אמאל געדאווענט, ער קען עפעס? ער האט גענומען העשי'ס קראנקע משוגענע טאכטער און ער האט זיך איינגערעדט אז ער מוז זיין באבובער רב, דאס איז אלעס, א סתם א פערד פון די גאס. עס שטייט אים אפילו נישט גוט די שפראך, ער רעדט אזוי, ער רעדט ווי א פוילישע, ניין, ער האט, די שפראך שטייט אים אפילו נישט גוט. ער איז דאך אן אונגארישער פון סאס רעגען. יעצט משה גרין וויל איך נישט רעדן, משה גרין איז א אפגעפרעגטער שייגעץ, איך האב אים געזאגט וויפיל דראפ אוטס איז דא אין סקווער, מען דארף עפעס צו טון, האט ער מיר געענטפערט איך דאוון דארט פארן עמוד ראש השנה און איך האב יעדן אין בוידעם. שוין, דאס איז עס געווען. יעצט מנחם פישער, ס'איז געווען אין צעלים רב האט אמאל געליינט, ס'איז געווען דער עולם. ס'איז געווען א גרויסער עולם, ס'איז געווען א שמחה, האט ער געזאגט א פיי אנשטאט א פיי, און איינער האט אים געהאלטן אין איין פאררעכטן. נאכדעם פרעגט ער אים וואס איז אזוי וויכטיג געווען צו פאררעכטן א פיי מיט א פיי, זאגט ער שטעל דיר פאר איינער הייסט מנחם פישער און מ'רופט אים מנחם פישער, וואס איז א חילוק א פיי מיט א פיי? פארשטייסט? ער איז א דיין און מורה צדק אין וויען אין מאנסי, ער האט אמאל געשריבן אז די פליישן זענען טרייפע ביי אים אין שטוב לאזט ער עס נישט אריין, אבער ער האט געגעבן א הכשר אויף א וועדינג האל און די חזרליכע. פעיקערס! ס'איז א שאנדע אז אונז קעמער זיי! יעצט וויל איך פרעגן נאך א שאלה. כ'וויל דיך פרעגן נאר איין קלייניקייט, וואס גייט געשעהן הא הא אזא צען יאר ארום ווען מ'וועט כאפן די רבנים אז די פלייש איז נבילה טריפה פון עי טו זי, וואס גייט דעמאלטס געשעהן?

בעסטע זאך וואס איר האט אויפגעטון אויף די וועלט, וואס בעסער פון דעם איז נישט דא, אז היינט קען מען באליידיגן א רב און ער קען נישט ארויסקומען מיט א בריוו און דיך לייגן חרם האסט מזלזל געווען א רב, אמאל פלעגן זיי דאך אזוי טון, זיי קענען עס נישט טון ווייל זיי האבן זיך אליינס געמאכט איין שטיק זלזול. יעצט למעשה וואס האסטו אויפגעטון מיט דעם אז יעצט אז סקומט ארויס די טרייפענע געלטער וואס זיי לאזן נעמען,

אונז זעמיר פערטיג, אונז זעמיר מיט ענק ווי מען זאגט שפיץ מעסער, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר ענק, און עטס קענטס נישט זאגן ס'א זילותא דרבנן, ווייל היינט ווייסט מען נישט ווער ס'איז די רב און ווער ס'איז די זילותא. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ער זאגט אז זלמן לייב פיליפ איז פונעם עלטערן דור, זלמן לייב פיליפ איז געווען א בחור אזוי ווי אונז, א חזיר ווי יעדער, וואס עטס עטס זענט דאך אויפגעוואקסן מיט אונז אין סענדסטריט. זלמן לייב פיליפ האט געשטופט זיין שוואגער אין די מחילה פאר לייביש טייטלבוים, אונז געדענק מיר עס, משה יוסל האט איבערגעקערט דעמאלט סענסטריט, געווארן א רב ווייל זיין טאטע האט זיך געשטופט רב עוזר פיליפ, זיין זיין רב עוזר איז נישט בעסער געווען און זיין זיין זיידע נאך וועם איך ווייס נישט ווער עס הייסט נאך אים ער איז געגאנגען נאך געלט פאר בנות ירושלים מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אין קיין שטוב. חזקל שמש האט מיר געזאגט אז ער האט באקומען א פארקינסאנס ווען ער איז געווען אין מקווה, יעדעס מאל ער האט געזען א יונג לעבן זיך האט ער אים געשאקלט דעם פופיק, אזוי האט מיר חזקל שמש פארציילט, וואס ווייל זלמן לייב איז בעסער ווייל ער קומט מיט דעם פרומע מאסקע, זעהסט נישט ער איז אלץ אנגעצויגן, ער וואלט אויך געוואלט כאפן אזא נקיבה אזוי ווי זיין, חזקל טייטלבוים, וואס איז ער זיין שוואגער, האט געכאפט, ער וואלט זיך אויך געקענט באשטיין צו כאפן. זאלטס אנגעצויגן ר ר. יעצט איינער זאגט פארוואס ס'גייט מיך אן אז יצחק אדמדמת שטערן איז אונטער די גאנצע זאך. ער מאכט דאך פורים פון די רבנים. אין הכי נמי, די מאר ווי ווייט מער זיי האלטן אן מיט זייערע בהמה'ישקייטן פארן זיי זייער נישט גוט. זיי זענען קיינמאל נישט געפארן אזוי שלעכט ווי יעצט. זיי זענען ביז יעצט אויך נישט געפארן צו גוט ווייל איך האב זיך געשלאגן מיט זיי. און דאך ארויסגעקומען אז רוב פון די וואס האבן אונטערגעשריבן זענען נכשל געווארן מיט אשת איש, זענען נכשל געווארן רחמנא ליצלן מיט משכב זכר און מיט אלע אנדערע איסורים שבתורה, און מיט געבן אונז נבילות וטריפות, יעצט הערט אויס וואס איינער זאגט. וואס גייט אייך אן אז יצחק לבנה אדמדמת בבהרת איז אונטער די גאנצע זאך. אדרבה ס'איז גוט פאר אייך אז ער מאכט א פורים פון די לגלג רבנים. די אלע רבנים זענען מיטגעלאפן יעצט מיט אים, מיט דער יצחק לבנה אדמדמת בבהרת צו גיין אקעגן שמואל ניימאן, זענען גאר פורים'דיג געווארן. געב א קוק, זיי ציען שוין צוריק, זיי שעמען זיך זיי האבן מיטגעשפילט מיט די גענגסטער יצחק לבנה. סאו הו קעירס, ס'איז גוט פאר אייך אויך. אז ער שטייט אונטער די גאנצע זאך, זייער גוט. יא, זאלן אלע רבנים האבן טענות. צו אים, עטס האטס מיטגעשפילט מיט אים, עטס זענטס אים נאכגעלאפן, קען נעמען א מענטש אן רעדן צו אים ביפאר דעט, הערן וואס ער האט צו זאגן, צוהערן זיין שיעורים, מ'האט סתם געלייגט א איסור און נאך האט מען צוריקגעצויגן, שטעל דיך פאר, רצחת וגם ירשת, איך קום ארויס מיט א איסור אקעגן אים און יעצט צי איך צוריק, ער איז שוין באגראבן, איך קען שוין צוריקציען, הו קעירס, קודם כל לאז אים מאכן א פורים פון די רבנים, ווייל די וועלט זעט שוין אויס א פורים, די רבנים זיי. זיי האבן מיטגעשפילט מיט יצחק לבנה, זאלן זיי סוען יצחק לבנה, זאלן זיי האבן טענות אויף יצחק לבנה, ענד אוו די געים, ער האט געמאכט א פורים פון די רבנים, ער האט געמאכט א פורים פון מלכי קאטלער און פון יעדעם איינעם, פערפעקט דזשאב, פערפעקט דזשאב, זיי מיטגעשפילט, יעצט זאלן זיי אויפווישן זייערע צואה, נאטינג מאר. ס'איז יעצט דא א סוד, די עולם האט זיך געוואונדערט ווי איז אריינגעקומען דוב הייקינד ווען ס'איז געשען די פרשה אין מאנסי מיט חיים לייביש ראטענבערג, ווי איז ער דארט אריינגעקומען, ער איז שוין נישט קיין אסעמבלימען, ער האט שוין ריטייערט, ער איז שוין נישט קיין פאליטישאן, ער איז שוין נישט קיין אסעמבלימען, ער איז שוין גארנישט, ווי איז ער דא אריינגעקומען אין די בילד? די ציין אין די בארא פארקע און די. אידנטום, די בארא פארקע אידן דוב הייקינד האט אויפגעמאכט א ארגאניזעישן וואס קלאמפערשט דארף צו הייסן ס'פייט אקעגן אנטיסמעטיזם און ער מאכט מיליאנס דערפון סאו דא האט ער איינגעזען א אפערטוניטי ער געקומען פייטן ביי חיים לייביש ראטענבערג דארט אין מאנסי מיט אלע פאליטישאנס און ער איז געווען ביזי גלייך ס'איז זיכער געווען אנטיסמעטיזם אנטיסמעטיזם ער האט געפייט אנטיסמעטיזם פארוואס ווייל יעצט קען ער גיין צו די גאווערמענט ווייל ער איז דאך שוין אויפן טעלעוויזשן ער איז שוין אויף מידיא די פרוף אז ער פייט אקעגן אנטיסמעטיזם, ער קען ווייזן, הע, עטס זעטס אויס וואס איך טוה אויף? די בארא פארקע אידנטום שרייט ער מאכט יעצט מיליאנס, ער האט אויפגעמאכט א ארגאניזעישן וואס פייט קלאמפערשט אקעגן אנטיסמעטיזם, ער מאכט נאך מער געלט ווי ער געווען אסעמבלימאן, סאו דא האט ער געטראפן א אפערטוניטי קומען שנעל צו לויפן ביי די מאנסי פרשה זיך קענען ווייזן אפענערהייט, איך שטיי דא אין מאנסי, איך פייט אקעגן אנטיסמעטיזם, ס'איז זיכער געווען אנטיסמעטיזם, ער גייט. און ער מאכט שווערע געלטער אויף יעדע בלוטיגע פרשה ליידער, דארף מען וויסן ער מיינט נישט קיינעם, ער מיינט זיך, ער מיינט זיין פאקעט, רבותי זאלט עטס זען וואו דא האנדלט מען, פאליטישאנס קרוקס, ער האט אויפגעמאכט א ארגענעזעישן וואס קלאמפיש ער פייט אקעגן אנטיסמעטיזם, זיי זאגן ער שנארערט העווי געלטער פון די גאווערמענט ווייל ער איז דאך געווען א פאליטישן, דא האט ער געטראפן די אפערטונעטי ווייל ער האט געוויסט וואס שטייט אין אלע מידיעס, ס'איז געשען א געפערליכע זאך אין מאנסי, ער האט געכאפט די אפערטונעטי מיר זאלן אים זעהן אויף די מידיע אז ער פייט אקעגן אנטיסעמיטיזם, און ער האט זיך געלאזט הערן, ס'איז זיכער, אוודאי, ער האט גלייך געפאסט אז ס'איז אנטיסעמיטיזם, ער מיינט זיין פאקעט און נאר זיין פאקעט און נאר זיין פאקעט, א גוטע וואך.
הער אויס, דו ווייסט וואס דער מענטש האט צוגעגנבעט ווען ער איז געווען א אסעמבלימאן? ס'שטייט אין צייטונג אז ער האט באקומען א מיליאן דאלער, נײַן הונדערט טויזנט דאלער, ווייל מען שלאגט זיך וועגן די קינדער, מען זאל נישט מאלעסטן קינדער. קאל איך אים אויף וואו איז די געלט, זאגט ער ס'איז דא איינער א משה בער בעק, ער האט עס אים געגעבן. משה בער בעק? איא, ס'איז נישט דא אזא מענטש. דו ווייסט פארוואס ער האט נישט געקענט לויפן יעצט? ווייל זיי האבן אים געכאפט מיט אזויפיל גניבות, הי וואלד הי וואלד האוו העד טו גאו טו דזשעיל, סאו הי ריזיינד. דאס זענען אונזערע פאלעטישאנס, יעצט אלע יארן האט ער דען נישט אזוי געארבעט? דאך אלע יארן אזוי געארבעט, און זאג מיר אין כ' ערף ארבעט נישט אזוי, און משה דוד נידערמאן ארבעט נישט אזוי, דאס איז דאך אלץ די זעלבע דרעק, ווי איז ער געקומען בכלל זיך צו שלאגן מיט נחום ראזענבערג, ווי איז ער געקומען דער דער לבנה שטערן, ברוך מרדכי'ס קינדער זענען געווען זייער פארמיסט ווייל איך האב געהאלטן אין איין האבן אויפן האטליין יעדן קאורט בין איך מיטגעגאנגען איך האב געזאגט פונקטליך וואס דארטן איז פארגעגאנגען און זיי האבן געטענה'ט אז זיי קענען זיך נישט צוקוקן צו דעם צער פונעם טאטן. האב איך געזאגט, ס'איז דא א זאך וואס הייסט א סוכה שער, ווייסט וואס הייסט א סוכה שער? אזא גרויסע שער, מען געט א קליפ אויפן פיפיק, האט ער, וואלטן זיי נישט געהאט קיין פראבלעמס מיט אים. עניוועי, זיי האבן געזען ס'טויג נישט, האט יצחק לבנה, ער איז א היטמען, ער איז א היטמען פאר יעדע דבר שבקדושה וואו ס'איז דא אריינצולייגן איינעם אין דר'ערד און מאכן א פאר טאלער. זיי גייען, זיי האבן אים געטענה'ט ער אז אונז קען מען שטיל מאכן נחום ראזענבערג, ווי לאנג אונז מאכן מיר אים נישט שטיל וועט דיין טאטע נישט האבן קיין מנוחה, האט ער געזאגט פיין, האבן זיי געזאגט פופציג טויזנט דאלער, אזוי האב איך געהערט דעמאלטס, כ'נעם נישט קיין אחריות, בקיצור זיי האבן אים געגעבן פופציג טויזנט דאלער מען גייט שטיל מאכן נחום ראזענבערג, קיצור איך האב ווייטער געפארן און ווייטער און ווייטער און ווייטער פרעגן זיי ווען גייט מען שטיל מאכן נחום ראזענבערג, מען ארבעט שווער, ס'טייטש מען האט דאך געגעבן פופציג אלפים, זאגט ער ס'הייסט מען האט דאך געדרוקט פאשקווילן און אין צייטונג אין איד. זאגט ער דאס האב איך געקענט אליינס און צו דעם ברויך איך ענק נישט צו באצאלן דעם איד און דעם און די פאר פאשקווילן האב איך אויך געקענט דא האט ער געזאגט דעם אמת אים קען איך גארנישט טון ווייל ער איז נישט פון אונזעריגע ער קאקט זיך אויס אויף גאנץ סאטמאר ער האט נישט מיט סאטמאר און ממילא קען מען אים גארנישט טון דא דא דא האמער פארלוירן האבן זיי געטענה'ט געב צוריק דאס געלט זאגט ער ניין איך האב אויסגעגעבן פופציג אלפים זאגן זיי ביסט א ליגנער דו האסט קיין פופציג אלפים נישט אויסגעגעבן און אונז וויל מיר צוריק דאס געלט. אזוי האבן זיי זיך צוקריגט די צוויי גנבים. יעצט וויל איך אז זאלסט אויסהערן א וויכטיגע זאך. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז יעצט ארויסגעקומען דער גאנצער אמת ווער איז ארומגעגאנגען מיט דעם בריוו קעגן דעם מגיד שיעור, ווער איז ארומגעגאנגען קעגן דעם ניימאן, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז דאס איז דער זעלבער שייגעץ יצחק לבנה שטערן. דער זעלבער וואס איז געגאנגען ביי מיינע חתימות און ביי אנדערע, דער מענטש מאכט נישט קיין פרנסה, ער וויל מאכן מיליאנען, ער דרייט אן זאלי קאן מיט די ארץ ישראל'דיגע משוגענע זאכן, ער נעמט פריוואטע מענטשן און פארגיסט זייער בלוט פאר גארנישט, אונז דארפן זיך נישט לאזן פון דעם, איך האלט אז די אלע זאלן נעמען א געזונטן לויער און זאלן. מאכן אויף אים א לאוסוט, מען דארף דעם מענטש נישט פארשווייגן, דער מענטש איז סתם א משוגענער דא אומצוברענגען מענטשן, וואס ער אליינס איז נישט קיין קלין גיי, און ער איז א מגיד שיעור אין סאטמאר, נישט א מגיד שיעור נאר א משגיח, און איך גיי ארבעטן בלי נדר אז ער מען זאל אים מוזן ארויסווארפן, ווען נישט גיי איך סוען בלי נדר סאטמארע ישיבה, דער שייגעץ איז זיך געגאנגען ביי מיר אויך, די רבנים האבן מיר אלע געזאגט. אונז גייען מיר זיך נישט לאזן פון די משוגענע, די גאנצע ארויסלייגן פאשקווילן אויף מענטשן מיט די אלע זאכן, די גאנצע זאך איז אן ארץ ישראל'דיגע משוגענע זאך וואס די סאברעס האבן עס אהער געברענגט און זיי מסביר געווען אז מען דארף אזוי פייטן, און מען האט ארויסגעשטעלט פלעקאטן גוטע מיט שלעכטע, אונז האבן מיר מיט דעם גארנישט, אונז זעמיר נישט משועבד צו די אלע משוגעים און צו די גאנצע שיט פולע שיט וואס זיי פארקויפן, אונז וויל מען נישט וויסן פון זיי און ער האט נישט קיין שום רעכט. איך האב שוין אמאל געזאגט די סאניטעישן ער האט נישט קיין רעכט אנצוקלעבן גאנץ ווילימסבורג אויך נישט ווייל נאכדעם פאלט עס אראפ מיטן נעץ און מענטשן קערן זיך איבער אונז דארף מען דאס אויפהערן אונז וויל מען נישט לעבן אין א דזשאנגל מיט משוגעים יצחק שטערן זאל גיין געזונטערהייט צוריק אויף לאנדאן אדער אויף ארץ ישראל ער באלאנגט נישט דא צווישן א סאסייעטי און דער צווייטער ווער ס'איז געגאנגען מיט נאר איך געדענק גאר א סקווערער עפעס א סקווערער האט זיך געוואלט עפעס נוקם זיין מסתם ווייל מסתם האט מען געזאגט עפעס אויפן דעם שייגעץ דעם רעבן האט ער אנגעהויבן מיט אים א מלחמה. ווי'ר נאט היער פאר דיס, דיס איז אמעריקע, יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, אונז זעמיר נישט אינטערעסירט אין קיין שיטה, אין פולע שיטה, אין קעגן די מדינה, אין מיט די מדינה, איט דאזענט אינטערעסט אוס, און אונז וויל מיר נישט זיין משועבד צו די אלע אזיאטישע וועגן, הערשל קלאר וועט אונז לערנען וויאזוי מען פירט מלחמות, און דער יצחק לבנה שטערן, ווי דאנט וואנט היער דיס, איך זאג די אלע בחורים מיט די אלע יונגלעך מיט די אלע מיידלעך מיט די אלע באלעבאטים מיט די אלע מענטשן וואס. קוקן אויף די אלע פאשקווילן זאלן וויסן ס'איז נישט ווערד גארנישט, ס'איז געמאכט א שייגעץ יצחק שטערן זאל מאכן פרנסה און דעטס אלל איטס מעיד פאר, און מ'דארף אים ארויסווארפן פון סאטמאר ישיבה ווייל ער איז א שלעכטע אימעדזש פאר די בחורים. ס'געווען אמאל מ'האט געוואלט מאכן א פאשקוויל איז מען זיך געגאנגען. זיי זענען געגאנגען צו רבי יצחק יעקב סעקולע, סאדענאווער רב, וואס ער איז א ראש ישיבה אין תורה ודעת, און ער האט באמערקט אז זיי האבן צוויי פלאקאטן, איינס איז א איידלע און איינס איז א גראב, פאר די ליטווישע האט מען געוואלט געבן די איידלע און פאר די חסידים די גראבע, ווייסט אזוי בום. קיצור. סאדענאווער רב האט נישט געוואלט אונטערשרייבן. געגאנגען האט ער אנגעקאלט רב פאם האט ער געזאגט רב פאם זאלסט וואטשן וואס זיי קומען די שקצים און זיי האבן צוויי אנדערע פלאקאטן. קומט אריין, ליינט עס דורך אין די בעק און אין די פראנט, מען פרעגט אים וואו איז די צווייטע, זאגן אונז האבן מיר נישט קיין צווייטע, דו ביסט דאך א ליגנער, גייטס ארויס און ער האט עס ארויסגעווארפן. דאס איז געווען די גאנצע צייט אלע יארן, דאס האט מען קיינמאל נישט געטארט צולאזן, מען האט קיינמאל נישט געטארט צולאזן די אלע שייגעץ שטיק, און דער אמת איז אונז דארף מען עס אפילו נישט אפשטעלן, קיינער מאכט זיך היינט נישט צו טון, אה האסט ארויסגעגעבן א צעטל, האסט ארויסגעגעבן, האסטו נישט ארויסגעגעבן, האסטו יא ארויסגעגעבן, שיגעוועטאר, אבער מען גייט עס אפשטעלן, איטס גאנע בי סטאפ. זארג דיך נישט, אונז האמיר א פראבלעם ווער ס'מאכט אנטיסעמיטיזם, קענסט קוקן פאר דעם ווידער'ס הויז שטייען דארטן פינף זעקס חברה און שרייען און שרייען, דאס מאכט אנטיסעמיטיזם. עטס האטס ענק איינגערעדט אז עטס גייטס פייטן ציונות מיט אנטיסעמיטיזם? קיינמאל אין לעבן נישט, די גוים זענען געווען אנטיסעמיט.

וואס איז געווארן פון דעם גאנצן ציונות? ס'איז געווארן א גארנישט, און מען איז ביזי מיט מדינת ישראל כסדר, און אין דעם איד קענסטו נישט דרוקן קיין שום נאמען פון א היימישן גנב, פון א סאטמארן רויבער, פון א סאטמארן רוצח, אדער פון א מאלעסטער, אבער דעם נאמען פון א רב, א תלמיד חכם, אדער א מענטש וואס ער טוט פאר כלל ישראל און פארן ציבור, זיין נאמען קענסטו דארטן טרעפן רואיג פארשעמט. דאס איז געווארן פון די גאנצע זאך. כ'וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז דא איינער, מ'ווייסט נישט פונקטליך ווער ער איז, ער זאגט ער האט א היתר הוראה פון די עדה החרדית, ער האט פאריאר צוזאמגערעדט אזויפיל מיני נבלות און מ'מעג מוציא זיין זרע לבטלה, נאר א פארהייראטער יונגערמאן וואס זיין ווייב איז ריין טאר נישט, אזא רשע, די עדה האט מיר געזאגט נחום ברענג מיר אהער דעם מענטש אונז וועלן מיר אים לייגן אין חרם אויף אים, נעה ער איז נישט דא, און דא האט עטץ שמילי, שמילי וויל זיך פארענטפערן וועגן דעם קול קורא, הערטס אויס.
ס'איז דא א היכי תמצא אז מ'זאל רעדן לשון הרע אן רעדן. יא, ווי אזוי, ווי אזוי קען מען רעדן לשון הרע אן רעדן? ווייל שרייבן זאגט שוין די חפץ חיים, שיקן א א בריוו, א וואויס נאוט, א אימעיל, יא, אבער מען רעדט, ס'דא אן אינטערעסאנטע היכי תמצא, ווייסט אסאך מאל, איינער זאגט, ווייסט וואס איך האב געטון? א שידוך, מיט וועמען? מיט יענעם און יענעם. וואס? אה, דאס איז שוין לשון הרע. האסט מיט יענעם זיך משדך געווען? אדער וועמען האסטו גענומען פאר ארבעטער? איך האב גענומען פאר ארבעטער יענעם און יענעם. יוי, רבונו של עולם. דאס איז לשון הרע. יא, וואס זאל מען טון? א מענטש איז א מענטש. וואס זאל א מענטש טון? די ערשטע רגע ווערט ער נתפעל און. שוין. ווייל ווייס איך טאקע נישט, כ'האב נישט געכאפט, איך האב געמיינט דו מיינסט א צווייטן. אפילו עס איז ליגנט, שטייט אין די פוסקים מען מעג זאגן א ליגנט, מען זאל זאגן א ליגנט. מען זאל אפילו זאגן א ליגנט, כ'האב געמיינט, כ'האב געמיינט, איך האב געמיינט דו זאגסט א צווייטע נאמען, כ'האב עכט, עכט מיך טועה געווען. יענער? אה! מורא'דיגע שידוך געטוהן! א גוטע ארבעטער יענץ כ'האב מסביר געווען, לתועלת מעג מען נאר ווען מען האלט פאר די זאך, ווען מען האט שוין געטון די זאך זאגט די גמרא דארף מען יענעם, חוץ אז מען דארף יענעם זאגן אז מען זאל עס וואטשן, דו ווייסט אז איך האב געטון א שידוך מיט יענעם ווייסט יענער זאל אכטונג געבן, געלט זאכן זאלסטו מאכן זיכער אז ס'איז געצאלט עד פרוטה אחרונה אויב נישט, וועט ער בלייבן שטעקן, אבער אויב עס איז נישט נוגע, ס'איז פארקערט, זאל מען, זאל מען, זאל מען זאגן, זאל מען, זאל מען, זאל מען, זאל מען, זאל מען זאגן כ'האב געמאכט א טעות, כ'האב געמיינט דו רעדסט פון א צווייטן. היינט איז דא נאך א וועג וויאזוי מען קען רעדן לשון הרע. ווייסט, אמאל א מענטש זאגט א שיעור, און איינער גייט און שניידט אראפ א שטיקל פארדעם און א שטיקל נאכדעם, און מען נעמט נאר א קליינע שטיקל ארויס, איז, זאל אויסקוקן כאילו מען האט געזאגט אזוי און אזוי, און ס'שטותים מיט לאקשן, יענער האט עס קיינמאל נישט געזאגט, נישט געהערט די התחלה, נישט געהערט די סוף, סאו דער וואס ס'טוט עס איז עובר לשון הרע, מוציא שם רע, יא, יענער האט עס נישט געזאגט, וויאזוי ווייס איך אז ס'דא אזא זאך, ווייל מענטשן קומען מיר פרעגן, איך האב דאס געזאגט, איך האב יענץ געזאגט, פרעג איך, איך ווייס נישט דערפון, קוק הער עס, אז איך האב געזאגט אז דער רבינו תם האלט אז, שוין איך וויל נישט אפילו זאגן וואס. שוין, אבער אזוי האב איך געזאגט האט ער ארויסגענומען די פוינט אז רבינו תם האלט אזוי און די ר"י האלט אזוי און מען פסק'נט אין שולחן ערוך ווי די ר"י, די פארט האט ער ארויסגענומען ער האט נאר געזאגט דאס אז דער רבינו תם האלט אבער האט ער אויך ארויסגענומען נאר געהאלטן דאס אזוי ווי ס'איז האב איך שוין געזאגט מען מעג מוציא זיין זרע לבטלה משוגענע מענטשן צודרייטע מענטשן ממש שוין, בקיצור דארף מען וויסן צוויי זאכן מען דארף וויסן אז מען טוט אזא זאך איז עס לשון הרע און עס איז מוציא שם רע און מען דארף אויך האבן שכל. אז ווען א מענטש הערט עפעס זאל ער וויסן אז מען קען טון אזא זאך, ס'איז דא א פאר און ס'איז דא א נאך, סאו זאל מען וויסן אז ווען מען הערט עס איז ווען מען הערט נישט קיין אמת'ע זאך, אקעי. ס'שטייט אז א מענטש איז אריינגעקומען, ס'איז א מעשה, א מענטש איז אריינגעקומען אין א שול, ער האט געזוכט א שול וואו צו דאווענען, ער איז אריינגעקומען אין שול האט ער געהערט אז ס'שטייט, שומר השם את כל אהביו ואת כל הרשעים, טרוי רחמנא לצלן איז דאך א פרייע שול, ווי קען ווי קען א איד אזוי זאגן? גייט ער אין אן אנדערע שול הערט ער יענער זאגט אנדערש, את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד רחמנא לצלן, און ווער בלייבט דעמאלטס לעבן? מען האט מסביר געווען ניין ס'איז דא שומר השם את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד ס'איז צוויי זאכן, איך פארשטיי וואס דו זאגסט. איינער האט מיך געזאגט דעמאלטס ביי מיינעם ווען זיי האבן מיט מיר זיך געשלאגן, אז זיי האבן אויך גענומען געוויסע זאכן וואס איך האב געזאגט, און איך זאג דיך ווייל איך האלט אז מען דארף זאגן, און איך האב ברוך השם הנאה אז איך האב געזאגט, און איך בין אנגעקומען אסאך ווייטער פון די אלע פוסטע מגיד שיעורים, און ווער ס'איז היינט מצליח איז ווייל זיי גייען מיין וועג, ווייל צו די היינטיגע אינגע לייט מוזטו רעדן, און יו העוו טו עקספלעין טו דעם, און אז ער האט א שאלה פארוואס און פארווען מוזטו אים קענען מסביר זיין בטוב טעם ודעת. איז בממילא איך האב אויס זיי געלאכט, און איך האב מיט זיי גארנישט געהאט א פארבינדונג, און דאס האבן זיי נישט געקענט אויסהאלטן, ווייל זיי האבן געזען אז דא פארט א מענטש, וואס אין זייערע אויגן בין איך נישט קיין רב, ווייל איך לעק מיך נישט צו די שיטה און צו זייערע בולשיטה, און איך פאר גוט. איך בין היינט מסתם פון די גרעסטע שובבים זאגערס אין די וועלט, איך האב מסתם די מערסטע ליסנערס איבער די גאנצע וועלט.

זיך דיר אויסגלייכן, זאלסט ווייטער פארלערנען דיינע שיעורים, און אז דער רבינו תם האלט אז מען מעג מוציא זיין זרע בידיים, דעמאלטס ווען ער האלט אז מען מעג, האסטו עס רעכט צו זאגן, איך האב אויך געזאגט אייביג די אלע זאכן וואס מען מעג, מענטשן האבן מיך אפגעקאלט, זאג איך אנטשולדיגט ר' איד, איר האט א פראבלעם מיט וואס איך האב געזאגט? יא, וואס הייסט כ'האב א גרויסן פראבלעם, זאג איך, הער אויס, קאל אפ דעם רבינו תם, ער געוואוינט ערגעץ אין פראנקרייך, און דו זאג אים אז דו האסט א פראבלעם מיט זיין פסק. וואס האט עס מיט מיר? צו מיר האט דאך עס זיכער נישט. מען זעהט יעצט אז ס'טוט זיך א גאנצע זאך וועגן איראן, איראן, איראן סטראשעט. כ'געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, אמעריקע, די צוגלייך צווישן אמעריקע און איראן איז דאך אזוי ווי הימל מיט ערד. כ'מיין, איראן קען נישט אייננעמען אמעריקע, ווי האט די פרעזידענט טראמפ געזאגט. ער האט געזאגט פאר דעם קליינעם גראבן דער פון נארט קאריע, זאגט ער אים אזוי, נישט יעצט, ער האט אים געזאגט אפאר חדשים צוריק, דו יו נאו האו לאנג איט וואלד טעיק פאר די יונייטעד סטעיטס טו עלימינעיט נארט קאריע אין א וואר ענד טו ווין יו ענד טו פוט יו אוט? זאגט ער, נאו איי דאנט, זאגט ער, אפראקסימעטלי פיפטין מינוטס דער וואונט בי עניטינג לעפט אוו יו, און דאס דארפט עטץ ענק אויסלערנען, איראן סטראשעט ווייל טאמער מ'וועט אזוי טון וועלן זיי וועלן. זיי גייען נישט טון גארנישט, זיי גייען זיצן איינגעלייגט ווי די דאגיס. זיי קענען נישט טון אפילו ווען זיי ווילן, אלרייט זיי קענען צוריק טון אביסל דא און דארטן, ס'וועט פאלן אפאר סאלדאטן, אבער עס איז דאך א מלחמה למעשה, און יעדער האט מורא פאר די אייגענע הויט. מיר האט מען דעמאלטס אויך געזאגט, זאלסט וויסן, טשעפע נישט מיט סאקמער, סאקמער איז מורא'דיג שטארק און סאקמער קאקמער, מען האט מיר מסביר געווען ווי שטארק סאקמער איז, האב איך געזאגט, דו ווילסט עפעס וויסן? ווי דיין טעות איז, איז אז דו ווייסט נישט ווי שטארק דער אייבערשטער איז, ווען מען נעמט זיך אן פארן אייבערשטן קען מען נישט פארן ראנג, און דאס האב איך יעדן מסביר געווען. עס איז א הונדערט פערסענט ראנג, ווייל סאטמאר איז טאקע זייער גרויס שטארק, אבער עס איז נאך אלץ א קליינע אנגעקאקטע חסידות, וואס יעדן צווייטן טאג דארפן זיי גיין אין דזשעיל, און זיי ראבעווען און זיי רצח'נען, פרעגטס לעזער קעסטנבוים, ער וועט ענק פארציילן ווי ער האלט, און בממילא האב איך זיי געזאגט, איך האב נישט מיט ענק גארנישט, איך קען ענק נישט. כ'האב נישט פאר ענק מורא, און אז כ'וועל דארפן אוועקפארן וואוינען פון ווילימסבורג, איך ענדזשוי מיך זייער שטארק נישט צו וואוינען אין ווילימסבורג, ס'ביי מיר גארנישט אזא שלעכטע טרעיד געווען, יא, איז בממילא יעדער זאל זיך פון דעם אפלערנען, מ'טאר זיך נישט לאזן, ווייל עט די ענד אוו די דעי אז דו לאזט דיך, און דו האסט די כוחות אז דו זאלסט קענען עפעס טון פאר אידישקייט, האסטו דעם אייבערשטן געשפיגן אין פנים, נישט פאר סאקמער, קאקמער, פאר זאליקא, דער זאליקא איז דאך אזא פארביסענער רשע, ס'איז געשטארבן איינער, דער. כ'ווייס וויאזוי ער האט געהייסן, מאיר הענדלער, קיצור איז ער האט א ברודער ליגט אין דעם בית החיים און א טאטע אין יענעם, איך געדענק נישט פונקטליך די די אלע פרטים, ס'איז מיר נישט וויכטיג אויך נישט, קיצור מ'איז געגאנגען און מ'האט געזאגט מ'וועט פרעגן זאלי קאהן, ווי קומסטו צו פרעגן זאלי קאהן, זאלי קאהן איז נישט דיין פרענד, זאלי קאהן איז א פאליטישן, האט ער געזאגט אז מענדל וואלט זיכער געוואלט ליגן לעבן דעם ברודער. מה בולשיט! דאך אזעלכע שקצים! פאר דעם דארף מען אונז מורא האבן? ווער זענען זיי? און אזוי גייט עס, און מענטשן האבן מורא. איך האב אמאל געהערט פון א איד, ער האט געזאגט, ער האט געלערנט אין עפעס א ישיבה אינדערהיים, איך געדענק נישט אין וועלעכע, האט ער געזאגט, זאלסט וויסן אז אין אונגארן האבן געלעבט הונדערטער אידן וואס מיט זייער כח האבן זיי געקענט ברענגען משיח'ן גרינגערהייט. אן א חבלי משיח. נאר וואס איז געווען? דער בעל דבר האט זיי פארדרייט א קאפ, נע, ס'איז נישט פאר דיר, און דו דארפסט דאס נישט טון, און דאס לאז פאר גרויסע מענטשן. האט דער אייבערשטער געזען אז קיינער זוכט נישט משיח'ן, זאגט ער, אקעי, איר זוכט נישט, דעמאלט שיק איך אים נישט. און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן. מען האט געלאזט מען זאל טאטשן קינדער, קיינעם איז נישט געווען אינטערעסאנט עס אפצושטעלן, קיינעם נישט. און ווען איך האב עס געוואלט אפשטעלן איז יעדער געקומען, ווער ביסטו? ווער האט דיך געבעטן? ווער האט דיך געפרעגט? זאג איך מיר, ווער האט דיך געפרעגט? פארוואס האלטסטו אז מען האט דיך מער געפרעגט ווי מיך? און דאס האבן זיי זיך אויסגעלערנט. נישט דא מער, די אלע זאכן איז נישט דא מער. יעדער איז באלעבאס, יעדער קען טון פאר'ן אייבערשטן, און אויב ס'געפעלט איינעם נישט, דעטס היז פראבלעם, נאט יורס. כ'האב געוואלט אביסל מודיע זיין פארן עולם, די געזעץ זאגט אז אין אמעריקע מעג מען נאך שרייען פאר יענעם, אזוי זאגט דאס געזעץ, מען קען שטיין לעבן זיין פראפערטי, מען קען שרייען, פרידאם אוו ספיטש, אונז גיימיר יעצט אין מלחמה מיט סאקמער קאקמער, אנגעהויבן מיט דעם שייגעץ זאלי קאהן וואס האט מתיר געווען די אלע טרייפענע לימודים אין סקול, ער איז א ימח שמו'ניק, ער, זיין ברודער אהרן, די גאנצע חברה איז איין צוות פול מיט שקצים, און נאכדעם דארף מען זעהן, דער יצחק לבנה שטערן מוז ארויסגיין פון ער איז א מניוול, איך האב געהערט טעיפס ווי ער רעדט מיט בחורים רחמנא ליצלן און בחורים האבן מיר פארציילט, יעצט אז ער איז אנגעשטעלט אין סאטמאר און ער קריגט דא וועידזשעס, וואט איז הי דואינג צו פארן אויף ארץ ישראל מיט חלוקות מיט געלט זאכן, ווי קומט ער דארט אריין? הייסט ער איז א פארט טיים ארבייטער זאל מען אים געבן פארט טיים וועידזשעס? דאס איז א משפחה משפחת הסרחי, אנגעהויבן מיט די סקוקולענע רעבעצן, זי איז געווען אויכעט א דרעק פון די שטערן משפחה, און זי האט געהאט א מאן א דרעק דער סקולענער רבי, און ער איז געגאנגען און זיין זון האט. אויף מיר אונטערגעשריבן? ווער איז ער ער זאל אונטערשרייבן? ווייל פערלמוטער האט אים אויסגעהאלטן? איך וויל זאגן דער עולם ווען עטס קומטס אריין עטס זעטס דעם יצחק לבנה שטערן אין שול אדער אין די גאס אדער ער קומט אריין צו די ישיבה קטנה צו די ישיבה שרייטס אים מניוול חזיר ארויס פון דא! דער גאנצע סאקמערע קאקמערע צוגאנג סאקמער איז נישט געווען אזא גרויס און א שטארק חסידות און נישט קיין תלמידי חכמים זיי האבן געהאט א צייטונג דער רבי האט געזאגט איך מוז האבן א צייטונג מיך אנגעהאלטן מיט די ציונים האט מען מיך אנגעהאלטן מיט יעדן ערליכן איד אונז דארפן נישט קיין צייטונג אונז האבן האטליינס. אַרץ, אונדז זעמער די מענטשן אַלײן, אונדז האָמער נישט קײן מורא אים נאָכצושרײַען, קײן הענט װעט ער נישט לײגן, הענט אום זײַט נישט לײגן, דאָס האָב איך שױן ערלעדיקט בײַ די עף-בי-אײַ, קײנער לײגט נישט קײן הענט הײַנט. זײ האָבן געשאָסן אױף מיר, איך בין געגאַנגען גראָד צו די עף-בי-אײַ, איך האָב געזען דאָ מיט דעם אין דעם נײַנטיעט פּריסינקט דאָ אײנער אַ גראָבער, אַ שװאַרצער, אַ הױכער, ער הײסט אין כּלומרשטן דער ליעזאָן פֿאַר די קאָמיוניטי, זאָגט ער, קלאָוז יור האָטלײן, זאָג איך אים, אָ, סאָ יו קנאָו אַי העװ אַ האָטלײן? אָקעי, איך האָב דאָס גראָד איבערגעגעבן בײַ די עף-בי-אײַ, און ס'איז געװען גרױסע מענטשן װאָס זענען זיך געקומען שלאָגן. איף הי סעד דעט הי שוד בי פייערד, עניוועי אונז דארפן נישט מער קיין מורא האבן פאר די חברה, די חברה זענען לייצים שקצים אויסגעשפילטע הינט, און זיי וועלן נישט נאר מאכן אז מיר זאלן טון וואס מען וויל, זיי וועלן נאך אריינברענגען אלע טרייפות מיט אלע שמוציגע זאכן אין אונזערע חינוך, סא יצחק לבון איז ארויסגעקומען דו שייגעץ דו, ווי עס איז דא עפעס א משוגענער וואס עס זוכט איינעם צו באגראבן גייט ער צו דיר, יעצט איך הער זאגן איך בין נישט זיכער איך נעם טויזנט און פיר הונדערט און דריי און צוואנציג און א האלב דיסקלעימערס, ישראל האגער המצרי, דער נואף וואס רבי מאטעלע האט איבערגעלאזט צו זיין וויזשניצער רבי אין מאנסי אויף זיין פלאץ, און איך האלט אז ער האט טאקע גוט געטוהן, ווייסטו וואס, איך האלט רבי מאטעלע נישט געהערט בעסער ווי רבי מאטעלע, ער איז געווען א שייגעץ טמא, איך האב א חבר הייסט איצקאוויטש, איך וועל זאגן זיין נאמען, איך האב נישט קיין מורא, ער איז געווען אן איידעם ביי א האגער, דא איינער א האגער, רבי מאטעלע'ס א קאזין, ער האט אים איינגעזעצט אין תפיסה, ער האט נישט געוואלט געבן א גט האט רבי מאטעלע געזאגט זעץ אים איין, שפעטער האט דאך רבי מאטעלע געזעהן אז ער האט געטוהן א געפערליכע. פארברעך ווייל ער איז דאך געווען אזא בהמה קודם האט ער געשאסן ווייסט אזוי ווי ווען איינער האט דייעריע נעמט עקסלעקס דרייט אפ שיסט ארויס ער קען זיך נישט איינהאלטן אזוי איז ר' מאטעלע פרעסער געווען א שטיק גדולים ס'האט דיספאוזט גדולים קודם האט ער דעם אריינגעזאגט נאכדעם יענעם האט אליין נישט געוואוסט וואס ער טוט ער פלעגט זיך פארלירן איז ער געגאנגען ער געהייסן מ'זאל אים איינזעצן מ'האט אים איינגעזעצט איז איינער געקומען פון תפיסה און ער האט אים געזאגט ר' מאטעלע'ן דו האסט איינגעזעצט דארטן דעם איצקאוויטש אזא קלויזענבארגער זאלסט וויסן אז האסט אים איינגעזעצט פאר גארנישט, מען מעג נישט איינזעצן ווייל יענער וויל א גט, בקיצור איז ער אליין ארויסגעפארן אהין צום ווי ס'איז דא די יושבי אסירים זיצן און איז אים געגאנגען איבערבעטן, נאר דארט גייט ער מען מוז איינגעבן ווער ס'קומט און די פריזנער מוז זאגן צו איך וויל אים אויפנעמען צו נישט, האט מען געזאגט ס'קומט מרדכי האגער מיט א גאנצע קאמיטע, האט ער געזאגט דאונט לעט הים אין, מיינסט ר' מאטעלע איז געווען אן ערליכער מענטש? ער איז געווען א שייגעץ טמא מטומא ווי אלע, און וועגן דעם האט ער זוכה געווען צו אפאר אזאלכע קינדער, אז אליעזר האגער געטענה'ט פאר פרויען און אז א שרול האגער המצרי ווי איז ער געקומען צו שטופן אין בחור און איז זוכה געווען צו דעם טשערנאבלער רבי'נס זון האט מטמא געווען האלב וויזשניץ דאס איז דרעקעס פון דרעקעס לאנד ר' מאטעלע האט זיך אויפגעארבעט דער אייבערשטער האט אים געהאלפן אז אים איז געוואקסן א לאנגע בארד אזוי ווי גדי בן סוסי צו ווי בנימין הערש בערקאוויטש האט ער געהייסן א שיינער איד ער איז געווען א לאו לייף א סקאם בעג איז איינער געקומען און האט זיך באקלאגט אויף איינעם האט ער דאך נישט געטארט אויסהערן לשון הרע, קודם האט ער אויסגעהערט, נאכדעם האט ער גראד יענעם געגעבן א פסק, יענער האט געזאגט רבי האלד יור הארסעס, האב נישט קיין שלשול אין פיסק, איך האב דאך אויך וואס צו זאגן, וואס האסטו מיך נישט גערופן? דאס איז ער געווען, עניוועי, איין זאך האט ער קלוג געטון, ער האט געזען ער האט אסאך מארמארישע פאוערן, האט ער זיי אויסגעזויגט פון מיט געלט אז ער האט געמאכט א לעבן, דאס האט ער יא גוט געטון, עניוועי, ס'איז נישט מיין ביזנעס, ער האט איינגעזעצט איינעם איצקאוויטש און נאכדעם איז ער אים געגאנגען איבערבעטן, יענער האט אים נישט אריינגעלאזט, איך זאג אייביג אז דו ווילסט יענעם איבערבעטן, האסט געגנבעט ביי יענעם א. קאר, קודם געב אים צוריק די קאר, נאכדעם בעט אים איבער, אויפן היזק, ביסט געשלאסן יענעם זיצן און שמאכטן מיט פיס, ווייל יענער איז פנחס ניימאנ'ס א משפחה, ער איז א האגער, משה האגער הייסט ער דאכט זיך מיר, ער איז אין ריעל עסטעיט. די דרעק איז די גאנצע חסידות מיט די אלע ווען מען לאדט איבער. עניוועי איז למעשה קומט מען יעצט ארויס אז דער גאנצער שמילי ניימאן אים האט געוואלט אונטערברענגען און ער וויל אים נאך יעצט אונטערברענגען, שרול האגער מיט זיך, איך פארשטיי נישט גוט, ס'דא משה דער משגיח,

און איך גיי געבן העלפ פאר די אלע מענטשן וואס איך האב נעבעך אפגעזינדיגט מיט זיך, און דו באצאלסט צו יעדן אפ, און דו וועסט זיין א ערנסטער בעל תשובה. האסטו דאך געוואלט פירן מיט יעדן א מלחמה, ווער ס'האט מיט דיר געפירט א מלחמה האסטו גענומען דעם שייגעץ שטערן, און דו האסט אים מסביר געווען אז דיין טאטע האט געדארפט אראפגיין צו זיין דער צדיק הדור, דער זקן האדמורים, און נחום ראזנבערג לאט עס נישט צו, ער שרייט ער האט געהאט א פסול'ע מקוה, איז במילא האסטו געמאכט א חשבון דו וועסט דאך גיין מלחמה האלטן, פיין האסטו מלחמה געהאלטן. ישראל ווער האט געווינען? ישראל די גאנצע שטאט ווייסט ווער דו ביסט, מען עקלט זיך צו זיך אפן דיין שרייען ביים טיש, און נישט דער משה דער ניימאן וואס ער זאגט אבער מען גייט נישט צום טיש צום טיש צום טיש, ווען נישט דאס האט ער דאך נישט קיין מנין, און דער אמת איז זיי זענען גערעכט, פארוואס זאלן זיי גיין צו זיין טיש, אין די צייט קענען זיי דאך זיצן ביי זיך אין די ישיבה אין שלאף צימער און שפילן איינער מיטן צווייטן פעצלען איינער מיטן צווייטן אזוי ווי ישראל האגער האט געטון, ביז ווייל ער איז געווארן זעכציג צו זיבעציג, ער מוז מען נאך אויפהערן צו פעצלען, איך האלט אז די אלע פעדעפילן פעצלען אין קבר אויך, שוין, האסט געפירט א גוטע מלחמה און דו האסט גוט פארלוירן, ביסט גוט אין דר'ערד, דיין נאמען קלינגט און דיין טאטענס נאמען נאך ווייטער, מענטשן האבן דעמאלטס געזאגט אז דער איד האט געהאט אזויפיל יארן א פסול'ע מקוה איז אן עוולה שאין כמוהו, נאכדעם איז געקומען נחום ראזנבערג און האט אים געזאגט זאלסט וויסן דו האסט א פסול'ע מקוה, האט ער מיך אנגעכאפט מיט ביידע הענט און ארויסגעווארפן, איך האב נישט געוויסט ער איז אזא גראבער.

דער רב איז א מענטש, אדם קרוב אצל עצמו, איינער איז געווען אין די גאנצע תורה וואס איצט ווייס מען וואס ער איז הודה ולא בוש, משה רבינו, און ער האט געזאגט, אמת כ'האב טאקע אזוי געהערט און כ'האב פארגעסן, כ'האב פארגעסן, איך בין א יומען בינג, אבער נארמאל טוט דאס קיינער נישט, איז למעשה ר' משה ניישלאס האט זיך אנגענומען פאר זיין כבוד אויכעט, ער איז גארנישט געווען א גרעסערע צדיק ווי יעדער יומען בינג, געזעסן און געלערנט פיין און וואויל, אבער ווען ס'איז געקומען צו פערסענעל זאכן, דעי אר אלל די סעים.

אז אונז גיימער זיך צוריק שלאגן, אונז גיימער אראפברענגען סאטמאר פון די מעפ, זיי זאלן אונז נישט פארקויפן אז זיי געבן כשר'ס און זיי געבן נישט קיין מינות צו כפירה, די אלע בולשיט לאטס פאר אן אנדערן, אונז ווייס מיר וואס עטץ טוטס און וואס עטץ האטס געטון, פארשטייסט? אונז זענען ערליך, אונז זענען אפגעהיטן, די רעבעס זכרונם לברכה, שעים אן יו אל, האטס גענומען דעם איד האטס עס אים אפגענוצט פאר ענקערע שייגעצשטיק, סאו סרול האגער איך האב נישט קיין מורא מיך צו שלאגן נישט מיט דיר און נישט מיט דיין טאטן, איך האב נישט קיין מורא פון די אלע חברה, און יעצט גייסטו זיין סטאק ווייל אז דו האסט אנגעהויבן די מלחמה מוזטו קענען ענדיגן ווייל ווען מען קען נישט ענדיגן פארט מען זייער נישט גוט און איך גיי דיר דאס נישט מוחל זיין דו ביזט געלאפן און דו האסט געדינגען דעם שטערן ווייל דו האסט געזען דיין טאטע גייט אראפ יא גארנישט דאס האב איך שוין געזאגט לאנג צוריק מען האט מיר געזאגט דאס מען האט מיר געזאגט אז סרול האגער האט געמאכט א פאקט מיט שטערן האב איך געזאגט כ'האב נישט מורא נישט פאר סרול האגער און נישט פאר שטערן און אפילו נישט פאר מאטעלע מורא פאר די אלע קענען גארנישט טון. און ממילא וואס האב איך מורא צו האבן פאר זיי? סתם פחד? דאך א משוגעת. און איך וויל אויך אויסלערנען די אלע חברה. ווען עטס גייטס דורך סרול האגער עמיצער, אדער עטס גייטס דורך ווי ער רעדט אין דעם שייגעץ דבר'לע, עטס מיינטס אז נאר ער קען האבן די חברה שלעגער? אונז דארף מען זיך פאר זיי דערשרעקן? אונז האבן נישט קיין מורא פאר זיי, און עטס דארפטס נישט קיין מורא האבן פאר זיי. עטס גייטס דורך זיי, ער קומט אריין סרול האגער אין בית מדרש, גייט צו, העי, מנוול, וואס מאכסטו? האוז לייף? האסט יעצט א קישוי אבר? ווילסט שפריצן זאמען? דאנט בי עפרעיד, דעי האב דאן יו ראנג אלל דיס יערס אז סגייט א משוגענער ווי מאטעלע, איך האלט ער איז א משוגענער געווען, אונז האמיר אים געזאגט, איך אליין האב אים געזאגט, אז דעם וועם דו האסט גענומען א מגיד שיעור אין די ישיבה, דער טשערנאבעל רעבינ'ס זון וואס ער איז געווען אן איידעם ביי ר' מענדעלע פון גיבערס, ער איז א נואף, ער טאטשט די בחורים, בחורים פלעגן קומען וויינען צו מיר, כדענק א בחור איז געקומען צו מיר וויינען זאגט ער אזוי. מילא אז ער רייבט מיך אויס, אקעי שוין האט ער מיך אויסגעריבן, אבער ער פלעגט שטופן זיין פופיק אין מיין פיסק, איך עקל זיך פון דעם, איך קען נישט וואכן עסן, איך שפיי יעדע מינוט. וואס א רעכט איז דאס געווען? ווייל דאס איז ר' מאטעלע'ס אייניקל? איז געגאנגען דער הונט דער רשע ר' מאטעלע, דער הונט דער רשע, איך זאג עס נאכאמאל, איך האב נישט קיין מורא, שטעלט זיך ארויס א חי. ער האט מבזה געווען א גדול הדור. יעצט איז געגאנגען דער הונט דער רשע ר' מאטעלע און ער האט געזאגט ער וועט נעמען קעיר און האט אריינגערופן דעם אייניקל, דאס אייניקל, און האט געזאגט פאר די אייניקל אז מ'עט דיך מוזן ארויסווארפן פון דא, זאלסט אויפהערן צו טאטשען בחורים. און איך געב דיר נאך א טשענס. דו רשע מאטעלע, אויף וועמענס חשבון האסטו געגעבן נאך א טשענס? אויף ארעמע צובראכענע בחורים וואס דארפן זיין אפגעהיטן? דו האסט געדארפט וויסן, דער חברמאן גייט זיך נישט טשענדזשען, ער זעט דאך אז ער האט געווינען די מלחמה, אז דו געבסט אים נאכאמאל א טשענס. ס'איז אזוי גרויס און ס'איז רשעות אן א שיעור. עניוועי, ער פלעגט אויך פארן צו זונות. אויסער דעם וואס ער האט געהאט צו טון מיט בחורים, און איך האב עס דערציילט פאר ר' מאטעלע, ווייל איך האב געקענט איינעם א אינגערמאן וואס האט געהאט א קאר, און ער פלעגט אים צאלן גרויס געלט ער זאל אים טראגן, ער האט זיך אנגעטון א הוט און אן אראפגעבויגענעם, ווייסט אזא בענד דאון הוט, און ער פלעגט אים זאגן טראג מיך דארט, טראג מיך דא, און ער האט אים ארומגעטראגן. האב איך געזאגט פאר ר' מאטעלע, ניין, ער איז נישט נאר פארכאפט אין משכב זכר, נאר אין משכב נקבה אויך, און מ'טאר דאס נישט צולאזן. סאו איך וויל פארשטיין. א וויזשניצער איד שיקט זיין קינד אין וויזשניצער ישיבה ווייל ער וויל ער זאל עפעס לערנען, יא ער וויל עפעס, שיקט דאך אים נישט דארט פאר גארנישט, און ער שיקט אים געלט און ער האלט אויס די ישיבה. ס'איז דא א קליפ וואס ס'גייט ארום ווי איינער רייבט זיך אויס אין א מקווה און ס'איז א שמוציגע קליפ. יעצט ס'דא וואס זאגן אז ס'איז יענקל שווארץ אבער ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז נישט ער ווייל מ'זעהט דאך נישט די פנים. דער יענקל שווארץ איז אן אלטער מניוול, מ'זעהט א אלטע בילד ווי ער ליגט אין א בעט און רייבט זיך אויס, גייט אין האטעלן און ער רייבט זיך אויס, ער איז אנגעטון מיט א ווייסע וועסטל, יעצט דער נייע קליפ דאס זעהט אויס צו זיין א נייע זאך. ווי ער רייבט זיך אויס אין א מקווה און ס'קומט ארויס די זרע יעדער זעהט עס און איך וויל. איך וואלט זייער געוואלט עס ארומשיקן אבער איך ווייס נישט צו ליגעל מעג איך ווייל ס'איז דא מיינערס וואס וואטשן דאס און נאכדעם זעהט מען נאך אנדערע זאכן וואס ער טוט חזירישע זאכן אין מקווה איך וויל עס ארומשיקן יעדער בעט איך זאל עס ארומשיקן די פרויען זאלן כאטש וויסן ווען דו שיקסט דיין מאן אין א מקווה אדער דיינע קינדער וואו דו שיקסט זיי שיקסט זיי אריין אין א סעספול פון זאמען איך האב מורא ס'האט צו טון מיט ליגעל פראבלעמס וועגן דעם וויל איך עס נישט טון אבער איך וויל ענק זאגן רבותי.

גאנץ אינדערפרי איז אנבעליוועבל, עניוועי זאגט מיר יעדער אז ס'איז א גוטע זאך אז האסט גערעדט דערפון אבער ער זאל עס ארויפלייגן, ארויפלייגן ווייס איך נישט צו מען מעג, איך ווייס נישט וואטס אינוואלווד ליגעלי, עס קומט דאך קינדער קומען דאך אויך ארויף אויף מיין האטליין און עס קען זיין מען טאר עס נישט טון, איך ווייס נישט ליגעלי רעדט מען, שא דאס אזוי זעט אויס די גאנצע סאקמערע קהילה.

יעצט איז געווען חנוכה, אוי האב איך באקומען טעלעפאן קאלס, איינער זאגט מיר נחום אזא ביהמ ד האב איך געהאט, זאג איך האסט עס געהאט, איך בין געפארן אויף אומאן אויף אומאן ווייל די רבי האט דאך געזאגט איינע פון די פיר שבתים איז מען זאל קומען שבת חנוכה, זאגט ער און ס'איז געווען דארטן אין לעבן סאפיע, ר' נחמן האט געזאגט א נאר איז ווער ס'גייט אויף אומאן און גייט נישט צו אויף סאפיע, האב איך געטראפן דארטן אזא סעקסי שיינע, wow wow איך ווייס נישט צו ס'איז געווען צוועלף צו דרייצן.

און יעדער האט געלאכט, וויאזוי האסטו געקענט זעהן וואס א. ווייל ס'האט א אנדערען קאלער, ס'אזוי ווי שליים, קיינער זאל מיר נישט זאגן וואס איך האב געזעהן, איך בין נישט א סאקמערע קאקמערע בהמה, איך ווייס וואס איך האב געזעהן, איך וויל דיך פרעגן, אז ס'איז געקומען משה עפשטיין מיט נאך צען חברה זענען געזעסן פרייטאג אין מקווה זיי האבן זיך געריבן און געפעצלט און נאכגעלאפן אלע קינדער און יעדער האט עס געזעהן און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט.

און גערופן האט קיינער האט נישט געוואלט קומען פארקערט ס'איז דא וואס זענען געווען אויפן דאך פארדעם ס'איז דא רבנים וואס האבן געזאגט זיי האבן נאך נישט געזען אזא מהודר'דיגע מקווה הקיצור און נאכדעם זענען זיי געגאנגען און זיי האבן ארויסגעלאזט א שם אז ער קען אפילו נישט קיין הלכות חציצה ער האט גע'טובל'ט א פרוי וואס האט געהאט א לאך אין קאפ און מען האט איר געמוזט אנכאפן אז ס'זאל נישט אריינגיין א טראפ וואסער און ברוך השם איז זי געזונט ס'איז אנבעליוועבל וואס א מקווה און דער עולם זאל וויסן וואס א מקווה איז ס'איז א ניגון ס'גייט אזוי אילו יהודי היה יודע מה זה מה זה מ.

פארמער העד אוו ישיבה תהילה לדוד, תהילה לדוד איז א ישיבה וויטש סערווס טשילדרען וויט ספעשל נידס ענד היז ווייף, דעי העוו פארטין טשילדרען עידזשעס טען טו טווענטי עיט, שטעל דיר פאר. די סיטי אוו ניו יארק, די טשיילד סערוויס אפישעל ריפארטעדלי רימאווד די מיינער טשילדרען פראם די האום. איך טריי מסביר צו זיין פאר די קינדערלעך, קינדערלעך יו סאו לאווינג, יו סאו סוויט, באט.

ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ס'איז מסירה, ס'איז דא אדער זאכן וואס מען רעדט ענק איין, איטס אלל א באנטש אוו האגוואש, נאובאדי שוד בי א וויקטעם אוו סעקשועל אביוז, פארשטייסט? דעטס וואט יו שוד קנאו. און איים גאנא פוט דיס אן, און אי וואנט עווריבאדי טו ליסן טו דיס. דער סוף איז אז אמעריקע האט אים פארלאנגט, זיי ווילן אים האבן דא, און מען גייט אים דא ברענגען. יא יא משה'לע טייטלבוים, דו מיינסט אויכעט אז מען שפילט זיך ארום מיט דיר? וועסט דיך נאך אויך דא טרעפן. זייער בקרוב בעזהשי"ת. איך בין דער שר המשקים פאר יעדן באקאנט שוין אסאך יארן נישט נאר פון היינט איך בין א מומחה א גרויסע דעם קעניג צו געבן א כוסע נאר ס'האט אבער אמאל מיט מיר א מעשה פאסירט בקיצור כ'האב גערופן אן ערנסטע אסיפה אויף היינט היינט איז א טאג נאכן פאסט, תפסת מרובה לא תפסת, מען האט געפאסט, ס'איז געווען דינסטאג, מען האט ברוך השם געפאסט, ס'איז געווען א מחיה, יעצט למעשה האב איך גערופן אן אסיפה אויף היינט מיטוואך, און עס גייט זיין זייער א פאוערפול אסיפה, ווייל איך האב גערופן די אלע וואס זיי טוען אין מקוואות, ועד הארצי, די, יענע, אלע, און איך האב זיי געזאגט רבותי, איך וויל נישט נאר אז ס'זאלן זיך נישט דרייען קיין זכרים אין א מיידל סקול, נישט נאר ס'זאל זיך נישט דרייען, קיין זכרים, איך וויל אויכעט אז אפילו א קעכער זאל זיך נישט געפינען א זכר אין א מיידל סקול. און עטס וועט שוין הערן די רעזאלטס, איך וועל ענק שוין לאזן הערן. איך דענק איך בין געווען, איך ווייס, דרייסיג יאר אלט צו וויפיל, איז דא א בית יעקב אין בארא פארק, און ס'איז געווען דארטן די ליטווישע וואס זיי האבן געזאגט שיעורים פאר די מיידלעך. אזוי ווי איך האב שוין מסביר געווען אז א מיידל דארף האבן טעמפעקס גייט זי נישט בעטן א זכר, א מאנס פארשוין. איז געווען דארטן א מיידל, זייער ליב געהאט די שיעורים פון דעם ראש ישיבה וואטעווער איט וואס, ענד שי פעל אין לאוו וויט הים, און זי פלעגט אהיים קומען צו איר טאטע און זי פלעגט זאגן זאלסט וויסן יו איך האב אים אזוי ליב, זי פלעגט רעדן מיט שפייעכץ האט גערינען פון איר מויל, בקיצור דער טאטע האט געזען ס'טויג נישט, זי האט געהאט וואוילע עלטערן, און זיי האבן מיך געפרעגט וואס מען טוט דא, זאג איך אים זע נעם זי שוין ארויס פון די סקול און שיק זי ערגעץ אנדערש, בקיצור זיי האבן נישט געפאלגט ווייל דו ווייסט דאך קיינער פאלגט דיך נישט, ווען זיי האבן שוין געזען אז זי איז א. אהיימגעקומען און זיי געזאגט זיי ווילן מיט יענעם חתונה האבן, דעמאלטס האבן זיי געזאגט ביסט גערעכט און זיי האבן געפרעגט וואס מען זאל טון, מען האט עס פארראכטן ווי מען זאגט נאכן חורבן שוין, איט שוד האוו נעווער קאם טו סאטש א פוינט, ס'איז דא אזא זאך מען זאגט אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה שלום ורעות, איך האלט אז זיי טוען זיך נישט דארט געפונען, און וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען מען האט טאקע ארויס. געשטעלט דעם מגיד שיעור, הגם ער איז גארנישט שולדיג געווען, ער האט אפילו נישט געוואוסט אז די מיידל לאקערט נאך אים און זי משוגעת פאר אים און זי רעדט פון אים און שי אלוועיס סעיס האו וואט א ביוטיפול פיין מען הי איז, און דאס איז וואס יעדער דארף וויסן, מען זיצט אינאיינעם א גאנצן טאג פון אינדערפרי ביז ביינאכט, ער איז דער גאנצער פירער פון די סקול, פון די קלאס, מען וויל געפינען ליבשאפט אין זיינע אויגן און וויפיל מער מען פארברענגט אינאיינעם און ער מאכט די טעסט פעיפערס. און מען וויל געפינען ליבשאפט אין זיינע אויגן, סאו עט די ענד אוו די דעי הייבט זיך אן צו שפינען א ליבע, און נאכדעם קען מען נישט פטור ווערן דערפון, סאו היינט גיי מיר ארבעטן אויף א פאוערפול זאך אז אונז וויל מיר אפילו א קעכער זאל זיך נישט דרייען דארט. יעצט כ'האב געוואלט געבן אביסל פארשטענדעניש פארן עולם, נישט יעדער איז געמאכט צו לערנען פיר און צוואנציג שעה, און נישט יעדער איז געמאכט צו די ארבעט, און נישט יעדער צו די ארבעט, ס'דא יעדער האט זיך זיין געפיל וואס ער קען און וואס ער קען נישט. צו נעמען א מענטש און אים פייניגן און זאגן דו מוזט זיצן אין א ישיבה, דאס איז נישט מעגליך. כ'על ענק דערציילן א מעשה, פאנעוויזשער רב האט געבויעט די ישיבה, איז געקומען א דעליווערי פון אייזן פון סעמענט, און דער מענטש האט אנגעהויבן צו שרייען אויפן פאנעוויזשער רב, פארוואס איז נאך נישט דא די ארבייטער מען דארף, האט אים פאנעוויזשער רב געזאגט אזוי הער אויס, וויפיל מאכסטו א שעה, זאגט ער פינעף און צוואנציג שקל, זאגט ער טו מיר א טובה, פאנטש א קלאק, גיי אריין אין בית מדרש און זעץ זיך לערנען, תנך קענסטו דאך, היברו קענסטו דאך, זעץ זיך לערנען, איך גיב דיר פערציג שקל א שעה. זאגט ער פיין ס'איז א דיעל, פרעגט ער אים איך קען דא בלייבן א לאנגע צייט אויכעט צו נאר היינט? זאגט ער קענסט בלייבן ווי לאנג דו וועסט וועלן לערנען. ס'גייט דורך צען מינוט זאגט ער פאנעוויזשער רב נאו דייס, איך ברויך עס נישט, איך קען דאס נישט זיצן א גאנצן טאג און זיך. קוועטשן די באנק, נישט יעדער איז געמאכט צו דעם, מ'האט געזען אפילו ביי די תנאים און די אמוראים, ס'געווען וואס זענען געווען ארבייטער, ס'געווען וואס האבן געהאט זייער דעילי רוטין, ס'געווען אויסנאם, ס'זענען געווען מורא'דיגע מתמידים, יעצט אז דו נעמסט יעדן עווערידזש יונגל און דו הייבסט אן אלס יונגל און דו שטעלסט אים אריין אין אזוי גערופען א תפיסה וואס דאס הייסט א חדר אדער א ישיבה, הרג'סט אים אוועק, יו קילינג אים, און דו גייסט אין קאלידזש צו דו גייסט אין היי סקול, פרעגט מען דיך וואט דו יו וואנט אוט אוו לייף? און מען געט דיר א טעסט, סייקיעטריק איוועליועישאן, צו דו ביסט גוט פאר דעם, צו דו ביסט גוט פאר יענעם. ס'איז דא מענטשן זיי קענען נישט זיצן א גאנצן טאג, ס'דא מענטשן זיי מוזן ארום גיין און טון און מאכן. איך האב שוין לאנג געזאגט, א מענטש דארף איוועליועיטן זיינע קינדער צו וואס ער איז פעאיג. איי וועסט פרעגן ס'איז דא והגית בו יומם ולילה, דאס אלעס איז געזאגט פאר כלל ישראל, אבער יעדער יחיד דארף וויסן וואו ער איז אין דעם. יעצט, איך מיין נישט אוועק צו מאכן תורה. זיכער ס'גוט מ'זאל האבן א שיעור, סאטמאר רב האט נישט געבעטן מער ווי א האלבע שעה א טאג, דעט וואס אינאף פאר אים? נישט פאר אים, פאר אונז, און צו דעם וויל איך ענק זאגן, פאר דו געסט אריין דיין זון אין א חדר אדער א ישיבה, דארפסטו וויסן צו ס'איז א ישיבה וואס מ'שפילט זיך, צו ס'האט א בעיסבאל פיעלד, א פוטבאל פיעלד, צו ס'איז א ישיבה וואס מ'האט אפ-טו-דעיט מאדערן טעקנאלעדזשי, צו מ'האט א דזשימנעיזיום, צו מ'האט א סווימינג פול, דאנט דזשאסט פוט הים אין ענד יו נאו יור אף די הוק, ביקאוז יור קילינג איז כדי עטס זאלטס נישט מיינען אז נאר איך האלט אזוי, לייג איך ענק ארויף וואס אנדערע זאגן אויכעט. הערטס אויס, עט עטס זעהן. זיי זאגן די געים איז אווער, סטאפ פלעיאינג איט, ביקאוז איטס נאו גוד, איט דידנט פראוו איטסעלף גוד. מיינע טייערע חברים און ידידים, איך וויל דא נישט מאריך זיין אפשר א צווייטעס מאל, אבער איך וויל נאר זאגן איין זאך, איך מיין אז ס'איז צייט זיך אויפצווועקן. די דזשאוק איז אווער. וואס מ'טוט היינט צו כלל ישראל איז לא יאומן כי יסופר. איך מיין דא חס ושלום קיינעם נישט צו באשולדיגן, ווייל די אמת איז אז יעדער איינער מיינט ערנסט. יעדער איינער, ספעציעל פון די אלע רבנים וואס האבן גע'חתמ'ט, זיי מיינען זיי זענען אמת'דיגע ערליכע אידן און זיי מיינען עס ערנסט, אזוי האלט איך על כל פנים. זיי מיינען נישט שלעכט. אבער איין זאך דארף מען האבן, שכל. אויב מען האט נישט קיין שכל. דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית. צו ווייסט עטס רבותי, צו ווייסט עטס מיינע טייערע חברים, וואס איז די סיבה אז אין אזא דור ווי היינט, וואס איז דא אזא ריבוי פון תורה, פון יראת שמים, ס'איז אזוי גרינג אנצוקומען צו זאכן, צו הידור מצוות, צו לערנען, ס'איז דא צוגעשטעלט אויפן גרינגסטן אופן אלע שיעורי תורה, מיט גמרות, מיט הסברים, מיט אלע זאכן. פארוואס איז די דור אזוי נידריג? צו ווייסט עטס מיינע טייערע קינדער פארוואס? זאל איך זאגן נישט מיינע טייערע קינדער, מיינע טייערע חברים, די סיבה איז איין פשוט'ע סיבה, מען מאכט אונז קאליע ביודעים, מען האט אונז געדעמעדזשט ביודעים! די היינטיגע סיסטעמאטישע סיסטעם וואס איז קיינמאל נישט געווען, מאז היותו ישראל לגוי איז אזא זאך נישט געווען, אזא סיסטעם ווי היינט, ביזן קריג איז אזא זאך נישט געווען, ס'האט קיינמאל אין כלל ישראל נישט איינגעפאלן פאר כלל ישראל אז א יעדע יונגל, יעדע בחור דארף גיין אין ישיבה, צו ער לערנט יא צו ער לערנט נישט דארף ער זיצן דארט און שימלען ביז די חתונה, אזא זאך איז קיינמאל נישט געווען ביזן קריג, צו ער לערנט יא צו ער לערנט נישט דארף ער זיצן דארט און שימלען ביז די חתונה. אזא זאך איז קיינמאל נישט געווען. ביזן קריג זענען געווען ישיבות פאר די וואס זענען געווען איבערגעגעבן פאר תורה און פאר יראת שמים, וואס זיי האבן געהאלטן דערביי, זיי האבן געהאט די כשרונות, זיי האבן געהאט די התמדה, זיי האבן געהאט די איבערגעגעבנקייט, זענען זיי געגאנגען אין ישיבה, זענען טאקע די ישיבות געווען אזעלכע גרויסע מבצרות התורה והיראה. די רעשט, דעם וואס האט נישט געהאלטן ביים לערנען, איז געגאנגען ארבעטן. אדער וואס אימער ער האט געטון, אבער מען האט אים נישט אריינגעלייגט אין א דזשעיל, דאס איז קיינמאל נישט געווען. וואס איז געשען? נאכן קריג ס'איז געווארן די ישיבות קראקעם, און ס'איז געווארן די זאך אז אלעס גייט מיט א סיסטעם, וואס די כוונה איז געווען, ס'איז אפשר געווען בכוונה, ס'איז שלא בכוונה, אזוי איז געווארן אזוי, די אייבערשטער האט געפירט אז ס'איז געווארן אזוי, און ס'קען זיין ס'איז דא מעלות אין דעם, נישט נאר ס'קען זיין, ס'איז זיכער דא, היינטיגע צייטן על כל פנים איז זיכער דא מעלות אין דעם, מ'קען נישט ארויסשיקן א בחור אין די גאס, אין די טריפה'נע גאס וואס היינט דא, אבער מיינע טייערע חברים אונז ווייס מיר זייער גוט וואס איז נאך ערגער ווי די גאס, וואס איז נאך ערגער ווי די טריפה'נע גאס, חזל הקדושים זאגן אונז בטלה מביאה לידי שעמום ומביאה לידי זימה רחמנא ליצלן. און איך וויל אייך פרעגן מיינע טייערע חברים, ווען אונז זעמיר געווען אין ישיבה איז נישט אכציג פראצענט פון בחורים געווען אינעם גדר פון בטלה מביאה לידי שעמום, און איך וויל נישט זאגן די אנדערע זאך, אפשר נישט, אבער לידי שעמום דען נישט? זעמיר אונז נישט געזעצן בבטלה אונזער גאנצע. אונזערע גאנצע יארן אין ישיבה, ניין נישט ממש בבטלה, אבער מען איז געזעצן און געקראכט קאפס און געפויקט און געווען ביזי מיט שטותים און פאליטיק און מיט נארישקייטן, דא דארט אפשר האט מען געלערנט אביסל, אבער דאס מיינט אז אונז האבן זיך געפילט פולפילד? אונז האבן זיך געפילט זאט? אונז האבן זיך געפילט אזוי גוט ווי די צוואנציג פראצענט בחורים וואס זענען געלערנט, זענען געזעצן און געלערנט על התורה ועל העבודה? זעמיר ליידיג, ווי האבן אונז באקומען דעם שנאה צו פרומקייט, דעם שנאה צו אידישקייט, ווי האבן אונז עס באקומען? אין ישיבה, דארט האבן אונז עס באקומען, אונז זעמער אריין דארט תמימות'דיגע וואוילע יונגלעך, ארויסגעקומען פון דארט טרוקן, ליידיג, אן קיין שום לחלוחית פון אידישקייט. נישט חס ושלום קיין שום לחלוחית, אבער אונז זעמיר נישט געווען זייער זייער ווארעם צו אידישקייט, דאס ווייס מיר אונז אלע, יא? נאכדעם זענען אסאך פון אונז אדורך א תקופה וואס מ'איז געפאלן און מ'איז צוריק ארויף, מ'האט אונז מקרב געווען צו אידישקייט, אונז זעמיר געפאלן פון אידישקייט, מ'האט אונז צוריק ארויפגעברענגט, רבותי, פון ווי קומט די גאנצע חורבן? פון וואס זעמיר אונז געפאלן? פון וואס האט מען אונז ארויפגעברענגט? די גאנצע שורש איז פון דעם סיסטעם. אונז ווייסן מיר אלע אז די בחורישע יארן זענען די שווערסטע יארן פון א מענטש אין זיין לעבן, די טינעידזשערס יארן. לאמיר נעמען איינער פון אונזערע עלטערן, אונזערע עלטערן, אונזערע פופציג יעריגע עלטערן, און זיי אריינשטעלן אין א ישיבה פאר א וואך צייט. לאמיר זען וואס וועט מיט זיי זיין. און מען האט דאס מיט אונז געטון, און מען טוט דאס ווייטער. מען טוט דאס מיט אונזערע קינדער, מען טוט דאס היינט ווייטער און ווייטער. און מען פוסטעוועט אוועק אין ישיבה, איז א וואונדער אז ס'קומען ארויס אזעלכע פירות, איז א וואונדער אז בחורים דרייען זיך ארום מיט סמארטפאונס, איז א וואונדער אז מען איז קאלט צו אידישקייט. קומט א איד ר' שמואל ניימאן און וויל אונז מקרב זיין צו אידישקייט, ער וויל אונז ווייזן אז דאס וואס מען האט דיך, די געפיל וואס דו האסט באקומען אין ישיבה אז אידישקייט איז א בוגי מאנסטער, דאס איז א טעות, מען האט דיך געדעמעדזשט, איך וויל דיך יעצט אויסהיילן, איך וויל דיר ווייזן ס'איז נישט אזוי געפערליך, קום, אידישקייט קען זיין געשמאק, לערנען תורה קען זיין געשמאק, דאווענען קען זיין געשמאק, שבת קודש קען זיין געשמאק. אוודאי רעדט ער נישט ווי א חסידישע איד, מען האט אונז געדעמעדזשט, קען מען רעדן צו אונז ווי חסידישע אידן? איז וואס ווייסן די אלע רבנים החותמים וואס כבודם במקומם מונח? זיי ווייסן נישט, זיי ווייסן נישט וואס צו טון, וואס די עצה איז צו ראטעווען דעם דור ווייסן זיי נישט, זיי קענען נאר שרייען און וויינען וואס נישט, דאס נישט, דאס נישט, דאס טאר מען נישט, און דאס טאר מען נישט, און דאס טאר מען נישט, חדש אסור מן התורה. מען טאר נישט משנה זיין קיין זיז כל שהוא פון דרך אבותינו ורבותינו, פון די מסורה, וואס א מסורה? וואס א דרך אבותינו ורבותינו? איז געווען א דרך אבותינו ורבותינו צו האבן ישיבות און צו מבטל זיין בחורים זיצן און בטל'ן, אויף דעם האמיר אונז א מסורה? צו נעמען בחורים אריין לייגן א דזשעיל, אויף דעם איז דא א מסורה? פון ווען? פון ווען שטאמט די מסורה? אויף צו דעמעדזשן בחורים פאר לייף, פאר יעדן קאליע צו מאכן בידיים, אויף דעם איז דא א מסורה? אבער ניין, מען טאר נישט, מען טאר נישט גיין צו וקרבתנו, מען טאר נישט אויסהערן נישט היימישע רבנים, וואס איז דאס וקרבתנו, פארוואס דארף מען אונז מקרב זיין? ווער האט אונז מרחק געווען? ווער האט גורם געווען אז מען האט אונז מרחק געווען? און דו היימישע רב ביסט אונז נישט מקרב, דו ביסט נאך מער מרחק, דו האסט נישט קיין וועג, דו האסט נישט קיין שפראך צו אונז, די נישט היימישע רבנים האבן א שפראך צו אונז, זיי רעדן שכל'דיג, זיי רעדן, ווען זיי רעדן הערט מען זיי אויס, מען שלאפט נישט איין. זיי ווערפן נישט קיין מדרשים, זיי רעדן נישט פגע'דיג, זיי איז א געשמאק אויסצוהערן, אונז האבן געשמאק זיי אויסצוהערן, ווען עטץ רעדטס, עטץ ווייסט וואס געשעהט, דער עולם שלאפט, איז אזוי אין די ישיבה, מען מאכט אונז גארנישט, לערנען לערנט מען נישט, זיצט מען ליידיג, מען בטל'ט די צייט, מען איז ביזי מיט אלע שטותים און איך וויל נישט זאגן מיט וואס נאך, מיט דברים אסורים, דברים המותרים, דברים האסורים, ענגליש טאר מען נישט לערנען חס ושלום, אונז דארף מען נישט קענען, אונז טאר מען נישט קענען שרייבן און לערנען ענגליש, רעדן ענגליש, אונז טאר מען נישט קענען קיין מעט, אונז טאר מען נישט וויסן קיין שום זאך פון די וועלט, אונז טאר מען נישט וויסן וואס איז א לבנה און וואס איז א זון, אונז טאר מען זיך נישט אויסקענען אין תקופות און מזלות וואס די גמרא זאגט אויף דעם. אז ווער ס'קען עוסק זיין אין תקיפות און מזלות און ער איז נישט עוסק רח"ל וואס די גמרא זאגט אויף דעם, אונז טאר מען זיך נישט אויסקענען אין די בריאה, די פלאות הבורא וואס מ'זעט אין די בריאה, אונז טאר מען נישט וויסן וואס די לינגען פון א מענטש זענען, אונז טאר מען חס ושלום נישט וויסן וואס די לינגען זענען, מ'דארף רייכערן אין ישיבה, מ'טאר נישט וויסן אז מ'טאר נישט רייכערן, פארוואס טאר מען נישט רייכערן, וואס איז די פראבלעם ווען מ'רייכערט, וואס געשעט מיט די לינגען, אונז טאר מען נישט וויסן וואס א לינג איז. וויפיל פון אונז אלס בחורים צו אלס יונגעלייט אפילו ווייסן בכלל ווי אזוי די לינגען זעען אויס? ס'איז דא איין לינג? ס'איז דא צוויי לינגען. וואו, וואו ליגן די לינגען אין די פיס אדער אין קאפ אדער אין בויך און וואו אין בויך אונז טאר נישט וויסן א לינג א הארץ א מח אונז טאר מען דאס נישט וויסן חס ושלום ס'איז ס'איז אפיקורסות. דער רמב ם האט נישט געוואוסט וואס א לינג איז, דער רמב ן האט זיך נישט אויסגעקענט, ער האלט נישט אין איין ברענגען חכמת יוון וואס די יוונים זאגן, דער רמב ן האט נישט געוואוסט, דער רמב ן האט נישט געוואוסט, ניין קיינער האט נישט געוואוסט, חס ושלום, דער חתם סופר האט אויך נישט געוואוסט וואו זיינע לינגען זענען, דער הייליגער חתם סופר וואס אונז גייען מיר על פי דרכו מיט די שיטה פון התבדלות, ער האט נישט געוואוסט וואו קיין לינגען זענען, ער האט נישט ער האט נישט געגעבן קיין הסכמה, איך געדענק שוין נישט צו הסכמה צו אויסגעלויבט דעם ספר הברית. וואס ער רעדט דארט פון חכמת העולם, ניין אונז טאר מען נישט וויסן גארנישט, חס ושלום ס'איז אלעס מינות ואפיקורסות, מען דארף זיצן און באטלען אין ישיבה, חרוב מאכן דעם דור, און נאכדעם שרייען אויף סמארט פאונס מיט אינטערנעט, און וואונדערן זיך פארוואס קומט צו אינגעלייט אזא מין קלות ראש, פארוואס האט מען נישט קיין חיות און געשמאק אין דאווענען, האט אונז איינער אמאל אויסגעלערנט ווי מען דאווענט, אין ישיבה האט מען אונז אויסגעלערנט דאווענען? יא, מיין מגיד שיעור האט מיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט דאווענען, ער האט נאר געזאגט אז מען דארף דאווענען מיט א התלהבות, מיט א מורא'דיגע ברען, איך האב טאקע געזען מיט וואס א מורא'דיגע ברען מיין טאטע און מיין די אידן אין שול דאווענען, איך האב טאקע צוגעזען מיט וואס א מורא'דיגע התלהבות מיין מגיד שיעור און די ראש ישיבה דאווענט, אים האט ער נישט געזאגט וואס, א יונגע בחור פון דרייצן יאר, מען האט נישט אויסגעלערנט קיין טייטש פון קיין דאווענען, מען האט נישט אויסגעלערנט וואס מיינט בכלל א באשעפער? וואס מיינט דאס אמונה? מ'האט דאס איינמאל אויסגעלערנט וואס מיינט י ג עקרים? וואס מיינט? ווי אזוי מאכט מען שויתי השם לנגדי תמיד? האט מען אמאל גערעדט אין ישיבה וועגן דעם? מ'האט עס צעלייגט? אדער מ'האט געזאגט מ'זאל לערנען קדושת לוי? מ'האט געזאגט מ'זאל לערנען באר מים חיים קדושת לוי און מאור עינים? פאר יונגע בחורים האט מען עס געזאגט און אונז דארף מען דאס פארשטיין? דאס האט מען אונז געזאגט? און מען וואונדערט זיך אז מען גייט הערן פון די נישט היימישע רבנים, יא, די נישט היימישע רעדנערס רעדן יא פון אמונה, זיי זענען מקרב די זאכן אל השכל פאר אונז, יא, זיי רעדן פון אמונה, נישט וואס די רבנים החותמים רעדן, זיי זענען אונז מקרב צו אונזער שפראך, יא, יא, זיי רעדן אויף אונזער לעוול אז מען קען ליב האבן דעם אייבערשטן, ווי אזוי איך פשוט'ער מגושמ'דיגער מענטש קען האבן אהבת השם, זיי רעדן צו אונזער שפראך, יא. און בכלל, ווען די מגיד שיעור האט פארגעלערנט אין ישיבה, וויפיל בחורים אין אונזער כיתה האבן מיטגעהאלטן דעם שיעור? און וויפיל בחורים האבן נישט מיטגעהאלטן? איך ווייס אז ניינציג פראצענט פון מיין שיעור האבן נישט מיטגעהאלטן, צו אכציג פראצענט. איז פארוואס זאל נישט די מגיד שיעור פארלערנען אויף א וועג אז יעדער איינער זאל קענען מיטהאלטן? ניין, ווייל מען טאר נישט ווייל עס איז א אויפגעקלערטע זאך, די מגיד שיעור מוז פארלערנען אויף אזא אופן וואס נאר צען אדער צוואנציג פראצענט זאלן מיטהאלטן. טאמער וועט קומען איין א מתחכם, א אויפגעקלערטער, א מאדערנער, און ער וועט מסביר זיין אז ס'איז דא א וועג וויאזוי מען קען מקרב זיין אז יעדער בחור זאל קענען פארשטיין די גמרא, ס'איז נישט אזוי שווער די תורה, מען קען עס מסביר זיין אז יעדער בחור זאל עס פארשטיין, יא, מען קען עס מסביר זיין, ניין ער איז א אויפגעקלערטע, ער איז א ער מען טאר אים נישט אויסהערן, ער איז א אפיקורס, הכלל היוצא מדברינו, מען האט אויפגעשטעלט א סיסטעם, די אייבערשטער האט עס אזוי געפירט, אז עס איז געווארן א סיסטעם, וואס די סיסטעם מאכט חרוב אידישקייט, דאס איז גורם, נישט די אינטערנעט איז גורם, די אינטערנעט ברענגט נאר אז ווייל מען איז שוואך לויפט מען. צו דעם אינטערנעט, לויפט מען צו אלע אנדערע זאכן וואס פאר צוואנציג דרייסיג יאר צוריק האט מען נישט געקענט אזוי גרינגערהייט אנקומען. אבער נישט אז פאר צוואנציג דרייסיג יאר צוריק איז געווען בעסער די מצב. פאר צוואנציג דרייסיג יאר צוריק איז געווען פונקט אזא פוסטקייט, פונקט אזא ליידיגקייט, נאר וויבאלד ס'איז נישט געווען אזא השחתה, ס'איז נישט געווען די אלע כלים המשחיתים און די אלע זאכן וואס מ'קען אנקומען צו דעם אזוי גרינג, און די אלע גרופעס וואס זענען אויפגע אויפגע אויפגעשטעלט געווארן פאר שקאצעריי רחמנא ליצלן. איז ממילא דער עולם געווען אסאך מער ערליך און תמימות'דיג, אבער מ'האט נישט געהאט מער חיות, אמת'דיגע חיות אין אידישקייט פאר צוואנציג דרייסיג יאר צוריק, בעלאוני מאקעראוני ווער עס גייט צו זאגן אז יא, נעמען די היינטיגע פופציג יעריגע אידן פאר דרייסיג יאר צוריק, היינט זענען זיי שוין פופציג יעריגע אידן, ס'איז שוין בארואיגט, זיי האבן זיך שוין מסדר געווען, אוואדע, פאר דרייסיג יאר צוריק זענען זיי גארנישט געווען אזעלכע מפיל קינדלעך. זענען נישט געווען אזעלכע גרויסע מתמידים, און זענען נישט געווען אזעלכע ערליכע דאווענערס, זענען געווען גענוג ביזי מיט אנדערע מיני שטותים. יעדער איינער קען זיך נאכפרעגן אויף דעם, עס איז א דבר ידוע ומפורסם. איך רעד נישט פון די ערשטע דור נאך די מלחמה, דאס איז געווען א אנדערע זאך. פארקערט גאר, אין א געוויסע זין איז יעדע איינס א דבר ידוע ומפורסם, אז היינט וויבאלד ס'איז דא מער מעגליכקייטן, מען לערנט היינט אסאך מער תורה, די עם הארצות איז היינט אסאך ווייניגער, אין א געוויסע זין ווייל ס'איז אסאך גרינגער צו לערנען טאקע מ'קען מער מ'קען מער ס'איז נאך אלץ גענוג גרויס היינט די עם הארצות איך זאג נישט ס'איז גענוג גרויס ביטער גרויס די עם הארצות אבער פאר דרייסיג יאר צוריק איז נישט געווען קיין סאך בעסער נאר וואס יא מ'איז היינט אסאך מער פארגויאישט ווייל מ'קען היינט גרינגער אנקומען צו גויאישקייט ווען די אביליטיס זאלן זיין פאר דרייסיג יאר צוריק די אינטערנעט און די אלע זאכן וואלט מען פונקט אזוי אויסגעזען און די שורש הדבר איז איין זאך מ'קען נישט מחנך זיין א דור מיט נאנסענס. מיט נאנסענס ארבעט נישט. און ווען דו נעמסט א סיסטעם, א סיסטעם וואס איז קאראפטעד, וואס מען זעט די קאראפשען בחוש, און מען גייט ווייטער אן מיט דעם, מיט מסירות נפש גאר, מיט מסירות נפש גייט מען אן מיט דעם סיסטעם. מען שלאגט זיך גאר פארן גזירת החינוך. מען גייט מיט מסירות נפש אן פון דעם סיסטעם וואס און מען צאלט טייערע געלטער פאר דעם, טייערע טייערע שכר לימוד, מען שוויצט זיך אפ פאר שכר לימוד, פארוואס? צו קאליע מאכן די קינדער, מען צאלט געלט צו קאליע מאכן די קינדער, דאס איז א עוולה שאין כדוגמתה, יעדער איינער ווייסט אז א בחור ווערט נתחנך אויפן לעבן, רובא דרובא מענטשן ווערן נתחנך אלס בחור און אזוי בלייבט מען מיט'ן לעבן. ווייטער קען מען זיך טוישן, מען טוישט זיך אסאך מאל נאך די חתונה, אבער די יסוד איז אויפגעבויט אלס בחור. און ווען ס'ארבעט נישט, דארף מען זען א וועג וואס זאל ארבעטן. מען דארף אהערשטעלן ישיבות וואס זאלן ארבעטן, די בחורים דארפן זיין פולפילט, נישט קיין חילוק אויב זענען די בחורים נישט מסוגל צו לערנען א גאנצן טאג, דארף מען זיי אנפילן דעם קאפ מיט אנדערע זאכן אויף א כשר'ע אופן, אבער. סתם זיצן בטלה איז די גרעסטע עוולה און ס'איז די גרעסטע מחריב און מהרס לויט חז"ל הקדושים און לויטן מציאות. איך בין נישט קיין פוסק און איך בין נישט אפילו א קלוגער מענטש, אבער ס'איז מאוד יתכן, איך בין נישט זיכער, אבער ס'איז מאוד יתכן אז שיקן א יונגל, א בחור, אויפן גאס, א בחור אויפן גאס, און ער זאל נישט זיין אנגעווייטאגט אויף אידישקייט, וועט ער אפשר בעסער אויסוואקסן ווי אים לאזן אין א ישיבה און יא זיין אנגעווייטאגט אין אידישקייט. ס'איז יתכן מאוד אז יא. אונזערע בחורים קענען דערהערן אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט און מ'דארף מורא האבן פון א עבירה. יא, זיי קענען עס דערהערן. אונז אינגעלייט דארפן אויך א גרויסע שמירה אויפן גאס. אונז ווייסן מיר דאס. און אונז דערהער מיר עס. איינער מער איינער ווייניגער מ'דארף א סייעתא דשמיא פארשטייט זיך. און אונז זעמער שוין אנגעווייטאגטע אינגעלייט און אונז קען מען עס דערהערן, און א בחור קען עס לכאורה מער דערהערן אפילו. על כל פנים חס ושלום איך זאג נישט מ'דארף שיקן בחורים אויפן גאס, חס ושלום איך זאג עס נישט, אבער מ'דארף מאכן א סיסטעם וואס זאל ארבעטן, און די עצה איז נישט די עצה איז נישט צו אסר'ן ר' שפיער ניימאן מיט וקרבתני וכדומה. די אלע שטותים זענען אווער, די טיים איז אווער, טיים העז קאם טו טשעינדזש.
און אפשר וועט נאך קומען א המשך אם ירצה השם. כל טוב. א גוטן און א פרייליכן שבת.